וישב מיט די ראשי תיבות, ראשי תיבות וישב, ויבטחו בך יודעי שמך. ויבטחו בך יודעי שמך. א פרשה פון יוסף הצדיק, ווי מען גייט אריבער, איר ווייסט אין פרשת וישב נישטא איין מצוה אין תרי"ג מצוות, נישטא קיין מצוה. תרי"ג מצוות. אויב אָבער ס'וועט פעלן איין האַלבע אות פון פוטיפר, צו פון וואָס ס'איז, איז דאָס אַ פּסול'ע ספר תורה לחלוטין. איר פאַרשטייט גוט אַז די תורה לערנט דאָ אויס. ס'איז אַ שטיק תורה, וויאזוי גייט מען אַריבער דאָס לעבן מיט אַ אמונה, וויאזוי איז מען זיך מחזק, וויאזוי לעבט מען מיט אמונה. אַזאַ שטייגער, רבינו אברהם בן הרמבם זאָגט. ער זאגט די וואך, גיב א קוק, ס'ווערט געברענגט אין חזל, זאגט ער אז יעקב אבינו האט אכטונג געבן כסדר, ער האט געוואוסט ס'איז דא א אנגעצויגנקייט צווישן יוסף הצדיק מיט די ברידערס, ס'איז אנגעצויגן, און ער האט אכטונג געבן די גאנצע צייט זיי זאלן זיך נישט טרעפן אליין, זיי זאלן זיך נישט טרעפן אליין, ווייל ער האט געוואוסט ס'איז אנגעצויגן דארטן. ווען ס'איז געקומען די מינוט. האט יעקב אבינו אים אליין געשיקט לך ואשלחך אליהם, הלא אחיך רועים בשכם. זעסט אז אין חכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם, זאגט ער. אין חכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. יעקב אבינו האט אזוי אכטונג געגעבן די גאנצע צייט זיי זאלן זיך נישט טרעפן, און דא האט ער אים אהין געשיקט. צו ווי דער רמבן זאגט די וואך, וימצאהו איש והנה תועה בשדה, חזל זאגן דאך ויאמר האיש, וימצאהו איש אז דאס איז א מלאך, יא? איז דער רמבן מסביר, להודיענו עוד. אז דער מלאך האט אים געשיקט גיי דארטן, די ברידערס זענען דארטן, זאגט דער רמבן להודיענו עוד כי הגזירה אמת והחריצות שקר, חריצות איר ווייסט וואס ס'איז חריצות, שקר, גזירה אמת וואס דארף ווערן פון הימל דאס וועט ווערן, עס וועט גארנישט העלפן, ווייל דו זעסט דאך כי זימן לו הקדוש ברוך הוא מורה דרך שלא מדעתו, להביאו בידם ער זאל אנקומען צו די הענט פון די ברידערס. ווי טעבל איז זען איז חבני רבי סייני באמרם כי האיש עמו אלה ושטייט ביים צו איש ויש אולי איש והיום הוא איש ביז אין מלאכים ווי דעם רמבן שלא על חינם היו כל הסיפור הזה נאר לא ידי עיני כי עצת השם היא סוג גזירה אמת והחריצות שקר. די וועלט זאגט אז מען שפילט דריידעלעך, דער עולם האט צוגעגרייט די דריידעלעך. אבער וואס איז די דריידעלעך? א גוטע שפילער פון דריידעלעך ווייסט וואס ער קען, ער קען מאכן נאך סיבובים, נאך אסאך סיבובים, אבער צו ס'וועט געווינען צו גימל צו שין קען נאר די אייבישטער מאכן. נאר צו געווינען גימל. א גוטע סוחר, וואס איז א גוטע סוחר, ער קען מאכן נאך סיבובים, אין סין אין קאליפארניע אין שווייץ אין פלארידע. צו ער וועט מצליח זיין צו נישט וועט נאר די אייבישטער מאכן. אוודאי און אוודאי דארף א איד מאכן השתדלות. אז דו וועסט נישט דרייען דריידעלע וועט דיר גארנישט ווערן, דו מוזט האלטן דעם דריידעלע אויבן און דרייען. אבער, צו ס'וועט דיר געווינען צו גימל צו שין, נאר די אייבישטער, איז דארפסטו נישט דרייען מיט קיין נערוון, מיט קיין אנגעצויגנקייט, רואיג. א רואיגקייט. אזוי טייטשט דער רבי ר' משה לייב סאסובער, א חנוכה לעכט שטייט, מצוותו משתשקע החמה, עד שתכלה רגל מן השוק. מיט רבי משה לייב סאסובער אונז האבן נאכנישט געהערט כזה א שיעור. א שיעור איז דא אין חזל עד חצות עד ארבע שעות עד שבע שעות עד עד עלות השחר עד פלג המנחה עד הערב. ס'איז א נייע שיעור עד שתכלה רגל מן השיק. וואס איז דער שיעור? וואס איז דער שיעור? וואס איז עד שתכלה רגל מן השיק? מיט רבי משה לייב סאסובער האט מען געזאגט דעם אינגערמאן צינדסט אן חנוכה לעכט. זיי זיך א מינוט מתבונן אויף וואס צינדסטו חנוכה לעכט? ווייל ס'איז געווען דרײַצן בחורים. דרײַצן בחורים, דריי טישעלעך דא. דרייצן בחורים, זיי האבן געוואונען, וויפיל חברה האבן זיי געווינען? פון די אנדערע זייט איז געשטאנען הונדערט אַכציק טויזנט ראשי גייסות, שטייט אין מדרש, הונדערט אַכציק טויזנט גענעראלן, מיליאנען זעלנער איז געשטאנען אין די אנדערע זייט, אין די אנדערע זייט איז געשטאנען מיליאנען זעלנער, זיי האבן געשריגן, כל מי שמזכיר שם שמים ידקר בחרב. דא איז געשטאנען דרײַצן בחורים, יעדער מכבי האט געגעבן א טאנץ מיט א חץ, און געשריגן ואנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר, האט געשאסן יעדער מכבי געפלויגן, ק ז אלף, די ברודער פון די זייטן, ק ז אלף, ס'איז געפלויגן כולם פגרים מתים. זאגט רבי משה לייב סאסובער, האט געזאגט דעם בן גביר, רבי איד, דו ווייסט וואס צינדסט חנוכה לעכט? ווייל ס'איז געשטאנען דרײַצן בחורים, און זיי האבן אוועקגעלייגט, מיליאנען זעלנער האבן זיי אוועקגעלייגט, האסטו שוין געזען? אקעי. פארוואס צינדסטו חנוכה לעכט? ווייל ס'איז געווען א לעכטל וואס ס'קען ברענען איין נאכט, האט געברענט וויפיל נעכט? אכט נעכט! אקעי, איז אפשר תכלה רגל מן השוק, אפשר הערסט זיך אויף צו דרייען אזויפיל אין די גאס אויף דיין השתדלות, דו זעסט דאך אז איך פיר די וועלט? מצוותה אדער מצות חנוכה לעכט איז? באלייכטן די מח, אויפשיינען די מח, עד שתכלה רגל מן השוק זאלסטו אויפהערן מיט אזויפיל השתדלות, תכלה רגל מן השוק. די הענט, די פיס פון די גאס, די הענט אין די צימער און אזויפיל השתדלות. בארואיג זיך, זעסט דאך אז איך פיר די וועלט. מוזט פארשטיין אז אלעס ווי די קדושת לוי זאגט משתשקע החמה, חמה איז דאך טבע, די אומות העולם ציילן דאך לחמה. משתשקע החמה ווען די טבע טוט שוקע זיין, און אזוי עד שתכלה רגל וגם יד מן השוק. וואס ידוע דאס מפורסמת זאגט דער רבי ר' בונם זאגט אז שטייט טבעתי ביון מצולה דאס איז די קליפה פון יוון איז געווען טבע טבע א איד שרייט הצילני מטיט ואל אטבעה איך זאל נישט אריינפאלן אין די טבע איך זאל וויסן אז איין באשעפער פירט די וועלט הטבע גימטריא אלוקים נאר וואס זאל אונז וויסן ונחתום ונחתום בטבעת המלך אין די טבע באהאלטן דער מלכו של עולם אז מען איז עס משריש נאר דעמאלטס איז ווי ס'שטייט וזה ויבטחו בך יודעי שמך. זיי זאגן דער רבי ר' בונם האט געזאגט אז די וועלט זאגט אז געלט געלט פאלט נישט פון הימל, יא? זאגט ער אין תורה שטייט אז ס'פאלט יא פון הימל. וואס איז? יוסף הצדיק שטייט די אנדערע וואך אין פרשת מקץ, ווען די ברידערס ער האט דאך צוריקגעלייגט די געלט אין זייערע

זאגט ער, ער רעדט צו די ברודערס, צו קלוגע ברודערס, יא, ער רעדט צו קלוגע מענטשן, און ער זאגט זיי, אלקיכם, פון וואו די געלט, איך ווייס נישט, אלקיכם, אלקי אביכם נתן לכם מטמון באמתחותיכם, כספכם בא אליי, ענקער געלט איז אנגעקומען צו מיר. דו זעסט עס שטייט דא אז געלט פאלט פון הימל? אלקיכם, אלקי אביכם נתן לכם מטמון, זיי ווייסן נישט פון וואו די געלט, האט ער געזאגט, דער אייבערשטער האט אריינגעשיקט מטמון באמתחותיכם, געלט פאלט פון הימל. שאלה איז ווי אזוי דו לעבסט ווי אזוי האט ער געזאגט ער רעדט זיך איין אז די געלט גייט דארטן פון יוסף הצדיק האט געזאגט פאר די ברידער עס שטייט דארטן אין פסוק אז איר קענט איר דא זיצן ואת הארץ תסחרו תסחרו איז רש"י זאגט וואס הייסט תסחרו רש"י זאגט תסחרו לשון סוחרים פארוואס הייסט א סוחר א סוחר מיט א סמך א סוחר פארוואס הייסט ער א סוחר זאגט רשי ווייל ער דרייט זיך סחור סחור ארום און ארום, ער דרייט זיך ארום אין די וועלט, אזוי זאגט רשי וכל לשון סוחרים וסחורה, פארוואס הייסט עס סוחרים און סחורה? על שם שמחזרים וסובבים אחר פרגמטיא, ווייל זיי דרייען זיך ארום אין די וועלט וועגן סחורה. פרעגט ער איך פארשטיי נישט די עיקר חסר מן הספר, די עיקר סוחר ער מאכט געלט, ער דרייט זיך ארום, איך קען אסאך ירושלימער שנארערס וואס דרייען זיך ארום, ער הייסט א סוחר? רש"י זאגט ער הייסט סוחר ווייל ער דרייט זיך ארום אין די וועלט סחור סחור, די עיקר פעלט דא ער מאכט געלט, זאגט ער ניין דא זאגט רש"י דו זאלסט וויסן דו ביסט די זעלבע זאך ווי דער ירושלימער שנארער דרייסט זיך ארום און ארום ווייל געלט גיבט די אייבישטער אלקיכם אלקי אביכם נתן לכם מטמון, רעד דיך נישט איין, דו ביסט סך הכל א סוחר דרייסט זיך ארום און ארום האסט אויף דעם גארנישט. דאס איז געווען אז דער מענטש פארשטייט מיט דעם און ער לעבט מיט דעם דאס איז געווען דער מלכות יוון האט דאס געוואלט עוקר מן השורש זיין דאס טאטש די באטע ווי ווי ווי מ'האט גערעדט ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו חז"ל זאגן וחושך על פני תהום זאגן חז"ל זו מלכות יוון שהחשיכו עיניהם של ישראל וואס מיינט החשיכו עיניהם של ישראל? ווייס צי די עולם ווייסט דא, די עולם ווייסט וואס ס'הייסט דא א סרט, וואטשן מאווי, די עולם ווייסט וואס ס'הייסט א סרט. ווייסט שוין, מ'ווייסט יא צו מ'ווייסט נישט, אבער איר קענט נישט קוקן. תכלית, וויאזוי קוקט מען אויף א סרט? מ'מאכט טונקל אין צימער, און מ'לייגט אזא סרט אויף די וואנט, יא, און די עולם קוקט אויף, איז דארטן געווען א קינד, וואס ער איז אריינגעקומען האט נישט גוט געזען, האט ער אנגעצינדן די לעקטער, אנגעצינדן די לייט, האט מען געפרעגט וואס האסטו געמאכט, יעצט זעט מען גארנישט, האט ער געזאגט דאס איז דאס, ווען ס'איז טונקל אין צימער זעט ארויס ממש אזא בילד, ער האט מיר געמאכט מיט איך האב זיך געמאכט מיט ער האט געמאכט איך האב געמאכט, איינמאל מען צינדט אן די לעקטער דעם אחד יחיד ומיוחד זעט מען אז אלץ פוסטע מעשות. ס'איז אלס אייין אייבישטער, נישט דער מאכט נישט יענער מאכט, ווען ס'איז טונקל אין צימער, דעמאלטס זעט אויס ער האט געמאכט מיט איך האב געמאכט מיט דאס. וחושך על פני תהום זה מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל, ס'האט געמאכט אזוי טונקל אין צימער אין חדרי המוח, אה וואס זאל מ'זאל מיינען לעבן ער האט מיר געמאכט טבעתי ביוון די יוונ'דיגע טבע. איינמאל ס'קומט להדליק נר חנוכה און מ'גיט א צינד אן די לעמפעלע, און מ'פארשטייט און מ'לעכט און מ'לעבט אין א לעכטיגקייט, אין א לעכטיגע וועלט אז ס'איז נאר אחד יחיד ומיוחד, אַ נאָר אחד יחיד ומיוחד. דאָס אַביסעלע אויפֿצוּוועקן. דאָס זיך אויפֿצוּלעבן. דאָס, ווי זאָגט רב לייבל אייגער, ס'איז דאָ צוויי וועגן מן אויפֿוּועקן אַ יונגערמאַן. ס'איז דאָ צוויי וועגן. אָדער כ'מיין דאָ די היימישע בחורים יונגעלײַט, מע דאַרף זיי אויפֿוועקן פֿינף אַזייגער פֿאַרטאָגס. וואָס טוט מען? מע גייט אַרײַן, מע צינדט אָן די לעקטער אין צימער און דער עולם וועקט זיך אויף. יאָ. אה, מען צינדט אן די לעקטער אין צימער, און ער כאפט זיך אויף, זאגט ער דאס איז אויב מען איז עוסק פרק הישן בבקיאות, נישט בעיון, אבער טאמער די בחור איז עוסק בפרק הישן בעיון, איז דעמאלטס איז נישט גענוג אנצינדן די לעקטער, דעמאלטס דארף מען שרייען, מיילעך, שטיי אויף! דארף מען געבן א געשריי, שטיי אויף! זאגט רבי לייבל אייגער, ס'איז צוויי וועגן וואס דער אייבערשטער וועקט אויף כלל ישראל פון דעם טבע, איינמאל, ראש השנה, תקעו בחודש שופר, וואס זאגט דער רמב"ם? עורו ישנים משנתכם, מען שרייט שטיי אויף! מען בלאזט, שטיי אויף! דריי חדשים נאכדעם איז דא אן אנדערע וועג, וואס איז דער וועג? להדליק נר חנוכה, מען צינדט אן די לעמפעלע, מען צינדט אן די לעקטער, אה, די לייט צינדט מען אן, אז מען זאל נישט, מען זאל זיך אויפכאפן. זאגט ער, ביי די מנורה שטייט ויעש כן אהרן, וואס זאגט רש"י להגיד שבחו של אהרן? שלא שינה, ער איז נישט געבליבן שלאפן. להדליק נר, נישט צו בלייבן זיך געבן א כאפ אויף. דאס איז דער תכלית, דער אויפכאפן די אחד יחיד ומיוחד אזוי טייטש דער הייליגער צרור המור אין פרשת ואתחנן. צרור המור זאגט ואני הצעיר אברהם סבע אגלה לך מה שנתגלה לי, אזוי שרייבט ער אגלה לך מה שנתגלה לי. א פארוואס רופט מען חנוכה? וועגן די תאריך? וועגן דאטום? פארוואס איז די איינציגסטע יום טוב וואס איז אויפן תאריך כ"ה כסלו? חנוכה, פסח איז על שם הנס, על שם שפסח, פורים על שם הפור, און חנוכה אויפן תאריך, אלע מועדים איז אויפן נס, וואס איז עפעס דא אויפן תאריך? זאגט ער אני הצעיר אברהם סבע אגלה לך מה שנתגלה לי, שרייבט ער דארטן א מורא'דיגע זאך אז די חשמונאים דעמאלטס, די דרייצן בחורים די חשמונאים, זיי האבן נישט געקענט עוסק זיין אין תורה, ס'איז דאָך געווען דעמאָלט אַז מרוב צרות האָט נישט געקענט מרוב הצרות והגזירות לא היו יכולים לעסוק בתורה וואָס האָבן זיי געקענט דעמאָלט? איין זאַך האָבן זיי געקענט זיי האָבן געקענט נאָר איין פּסוק דעם פּסוק שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד דעם פּסוק דאָס איז וואָס זיי האָבן געקענט און דאָס האָבן זיי געהאַלטן אין איין משנה זיין יחודו ואחדותו שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד און נאָר מיט דעם פּסוק האָבן זיי מנצח געווען. מיט דעם זיי מנצח געווען די מיליאנען זעלנער. זאגט ער אין שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד איז דא פינף און צוואנציג אותיות, דאס איז חנוכה, על שם הנס נישט על שם התאריך. אני הצעיר אגלה לך מה שנתגלה לי. ווייל דו האסט זיך מייחד געווען, אונז האבן מייחד געווען יחודו ואחדותו, זיי האבן געוויסט אלץ נאר א אייבישטער, זיי האבן ליכטיג געמאכט דעם חושך.

רבותי, עס איז נישטא איינער פון אונז וואס זאגט נישט שמע ישראל צוויי מאל א טאג, יא? אלע זאגן צוויי מאל א טאג. אבער עס איז דא, ווען די בחורים זענען געשטאנען דארטן אויפן פראנט, דארטן געשריגן יחודו ואחדותו, נישטא גארנישט אויף די וועלט, להדליק, דאס איז זיך געבן א צינד אונטער מיט דעם, א א זיך געבן א צינד א ליכטיג אויף די נשמה מיט דעם. איז דער עולם דארטן, דער עולם געדענקט נאך ס'איז דא אזא זאך לונה פארק, אלס קינדער זענען מיר געווען אין לונה פארק, יא א, דארטן אין לונה פארק איז דא א מערת שדים, וויאזוי רופט מען עס, ספוקי האוז, א מערת שדים, דארטן די קינדער גייען דארטן אריין, זיי זעען דארטן די בערן, די וואלפן, די לייבן. מיט די רוצחישע אויגן און מיט די אכזרישע ציינער, מען נעמט ארויס פון דארטן די קינדער עוד בם נשמתם, זיי שרייען דארטן הושענא, אוי! זיי מאכן קולות דארטן א פחד נורא דארטן, און מען נעמט ארויס דארטן די קינדער עוד בם נשמתם, בקיצור איז דארטן א קינד ארויסגעגאנגען האט געוויינט, פרעגט אים דער מנהל וואס וויינסטו, זאגט ער די קאפל האט זיך מיר דארטן, איך האב פארגעסן דארטן די קאפל, זאגט ער קום מיט מיר איך וועל דיר ארויפהייבן די קאפל, זאגט ער דריי נישט די קאפ איך גיי נישט אריין דארטן נאכאמאל, איך גיי נישט אריין דארט נאכאמאל. זאג קום מיט מיר, האט אים געגעבן די האנט, און ער האט אנגעצינדן די לעקטער דארטן די לייט, און דעמאלטס האט די אינגל געזען אז די לייבן וואס ער האט אזוי מורא געהאט איז סך הכל שטעקענעס מיט אפאר פידזשאמעס געלייגט, אפאר סחורות אויף זיי, געפארבטע טישטוכער, די רוצח'ישע אויגן, דאס איז געווען דזשולאט! וויאזוי רופט מען עס? מארבל! מארבל! דזשולאט איז געווען די רוצח'ישע אויגן. די אכזרישע ציינער וואס האט אזוי געציטערט איז געווען קיסמים! קיסמים! די קינדער האט געלאכט, פון דעם האב איך מורא געהאט, פון די שטעקעלעך מיט די פידזשאמעס מיט די דזשולאט, מיט די קיסמים פון דעם האב איך מורא געהאט! האט געלאכט! זאגט ער פארוואס האסטו פריערט געוויינט און יעצט געלאכט? ווייל פריער האט געווען טונקל אין צימער און יעצט איז לעכטיג! ווען ס'איז חושך על פני תהום די מלכות יוון שהחשיכו עיניהם של ישראל, דער מענטש דרייט זיך ארום דארט אין מורא, דא וויינט ער, דא שרייט ער, דו ביסט א עבד ליוצרו ליצרו, איינמאל ווען ס'קומט א להדליק נר, מ'גיט א צינד אן דעם לעמפעלע אין די נשמה, עס ווערט אים לעכטיג, איבערהויפט טאקע, אוודאי און אוודאי. קומט איבערהויפט אין אזא זיי זאגן די וואכעדיגע סדרה אין פרשת יוסף פרשת פון יוסף הצדיק ס'איז נישט געווען קיינער אין גאנצע תורה וואס האט געליטן אזוי פיל ווי יוסף הצדיק און ס'איז נישט דא קיין מאל אין די תורה אין גאנצע תורה נישט דא אזא ווארט מצליח נאר אויף יוסף הצדיק שטייט די ווארט דריי מאל ויהי איש מצליח ויהי איש מצליח ויהי איש מצליח וכל אשר הוא עושה השם מצליח וואס דריי מאל שטייט די וואך ויהי איש מצליח ואשר הוא עושה השם מצליח וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו נישט געווען קיינער וואס האט געליטן אזוי פיל דווקא ער מצליח דווקא, איר ווייסט דער מדרש זאגט מצליח? וואס טייטש מצליח? אמר רב ברכיה, גבר קפוז הוי. ווייסט וואס קפוז? קפוז הייסט ער האט געטאנצן פון שמחה די גאנצע צייט. די ברידער האבן פארקויפט פאר די ישמעאלים, ס'א הצלחה, געשפרינגען, די אייבערשטער האט דאך עס געמאכט. אה! נאר אריינגעזעצט אין תפיסה אריין, דארט שטייט דאך מצליח, איי די אייבערשטער האט עס געמאכט, זיי געשפרינגען שמחה. נאר דאס איז דער וועג וואס ער איז געווארן אזוי גרויס א משנה למלך. משנה למלך. פארשטייט זיך דאס איז א הויכע מדריגה, אבער די תורה האט דאך געשריבן דא, און פארשטייט ביי יעדן פליק האט ער געזאגט דאס איז הצלחה, אה! דאס איז הצלחה! זיי האבן מדייק געווען נאך וואס ער איז געזעצן צוועלף יאר אין תפיסה, זאגט די תולדות אדם מען האט אים ארויסגענומען פון תפיסה, שטייט ויגלח ויחלף ויחלף שמלותיו, אבער ס'שטייט דארטן ויריצוהו מן הבור, פרשת מקץ א פסוק פאר שני, ויריצוהו מן הבור, איר ווייסט טייטש ויריצוהו? מען האט אים געמאכט לויפן, גיי ארויס, נו! נו! איך פארשטיי נישט, איינער זיצט אין בור דארטן צוועלף יאר בחושך ציה וצלמות, דארף מען אים מאכן לויפן? מען מאכט אויף די טיר לויפט ער ווי א טיל פליט ער, לויפט ער. ניין, יוסף האט טאקע געוואוסט ס'איז דא א אייבישטער אויף די וועלט, וואס איז באשערט איז באשערט, און וואס איז נישט באשערט איז נישט באשערט, ער גייט פאוואליע, מען האט אים געדארפט יאגן, נו! נו! גיי! שטייט ווי דאס איז ויריצוהו מן הבור א איד לעבט מיט דעם די תורה א ביסל אונז מלמד ויריצוהו מן הבור נאך 12 יאר זיצן אין חושך ציה וצלמות יא דער אמונה אין יעדן הינזיכט אין יעדן ער פלעגט ווייזן דער אמרי אמת פאר אינגעלייט, האט ער באוויזן דעם מהרל, דער מהרל זאגט נאכן מכירת יוסף וואס איז געווען די וואך שטייט ווען די ווען יוסף הצדיק איז נתגלה געווארן, עוד יוסף חי שטייט ולאביו שלח כזאת, וואס האט ער געשיקט? עשרה חמורים נושאים מטוב מצרים, זאגט דער מהרל וואס איז עשרה חמורים? וואס עפעס חמורים? ער האט געשיקט די טאטן, טאטע, זיי נישט מקפיד אויף די ברידערס וואס זיי האבן געמאכט, ווייל א חמור האט א דעה אויפן באלעבאס, ער האט נישט קיין דעה, ווי די באלעבאס וויל פירט ער אים, די זעלבע זאך וואס די צען ברידערס, ס'איז דאך צען געווען ביי די מכירה, ס'איז עשרה חמורים, ס'איז א מעשה חמור, זיי האבן נישט געהאט קיין דעה, זיי האבן עס געמוזט מאכן, פארוואס? ווייל ס'איז אלץ פונעם אייבערשטן, ווייל נושא מטוב מצרים, ווייל ס'האט געמוזט אנקומען אחרי כן יצאו ברכוש גו', ס'האט געמוזט אנקומען די נושא מטוב מצרים. ביטע זיי נישט מקפיד ווייל ס'איז א מעשה פון עשרה חמורים, ס'האט געמוזט גיין אזוי, ס'איז א מעשה חמור, די תורה איז דא עפעס מלמד, די גוטע ברודערס האבן פארקויפט, יוסף האט זיי געזאגט פארן טאטן זיי נישט מקפיד דאס איז עשרה חמורים, פארשטייט זיך אז דו דארפסט אכטונג געבן נישט צו זיין די חמור, ס'איז א באזונדערע מעשה יא, אבער אבער דער נפגע דארף וויסן, דער נרדף דארף וויסן ס'איז עשרה חמורים. ס'איז גארנישט, ער האט נישט קיין דעה אויפן בעלעבאס, ער האט אויך נישט קיין דעה און ער האט נישט קיין דעה ס'איז נישט יענער. ס'איז נישט יענער. די בית ישראל פלעגט זאגן ווען ווען יוסף הצדיק איז נתגלה געווארן צו די ברידערס האט ער געשיקט צום טאטן עגלות. וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו. איז באקאנט וואס רשי זאגט אז סימן מסר להם במה היה עוסק כשפירש ממנו בפרשת עגלה ערופה. האט ער געזאגט דער בית ישראל האט געשיקט זאגן דעם טאטן דו געדענקסט אונז האבן עוסק געווען אין עגלה ערופה, וואס שטייט ביי עגלה ערופה, לא נודע מי הכהו, טאטע דו ווייסט נישט ווער עס האט מיר פארקויפט, דו מיינסט ס'איז די ברודערס אלס די אייבישטער, ס'איז לא נודע מי הכהו, ס'איז לא נודע מי הכהו, דאס איז די תורה אונז מלמד, דאס וויסן, דאס זאגט דער צרור המור, דאס איז געווען דער חנוכה, צו וויסן כ"ה, יא כ"ה, אין יעדן מצב צו וויסן.

כמעט זיך מייאש געווען, האט געזען ווייל ער האט זיך געמאכט חשבון, האט ער געזען מיינע מעשים איז גורם געווען, וואס האב איך זיך געדארפט אנהייבן מיט די ברידערס, ער איז אנגעקומען צו אזא חרטה, כמעט אמר נואש, האט זיך כמעט מייאש געווען, ס'איז געווען די לעצטע נאכט, און ער האט זיך די לעצטע מינוט נאר ער האט זיך מתגבר געווען, און נאר בזכות דעם איז צומארגנס געווארן מלך. ווייל ער האט זיך נישט נאכגעלאזט די לעצטע נאכט, און קענסט זיך פארשטעלן נאך וואס מ'האט אים פארקויפט אין א אין אין א ער אין צוועלף יאר אין בית האסורים טאג און נאכט בחושך ציה וצלמות, האט ער זיך געמאכט חשבון די מעשיו גרמו לו כמעט אמר נואש, אבער ער האט זיך נישט נאכגעלאזן ער האט זיך מחזק געווען, און נאר בזכות דעם איז ער צומארגנס ארויפגעגאנגען און געווארן אזוי, זאגט ער וישב גימטריא וויפיל איז וישב גימטריא? ש י ח איז דרײַ הונדערט אַכצן וויפיל גימטריא איז ש י ז דרײַ הונדערט זיבעצן? א יוסף הצדיק איז שטענדיג אריבער דעם מספר יאוש האט זיך נישט געלאזט האט זיך נישט דורך געלאזט ווי אזוי שיח ש י ח איז שיח גאנץ אויך גערעדט צום אייבערשטן ער האט געהאט דא א אייבערשטער. און טאקע פון דעם און אויך פון דעם די חתם סופר זאגט א מורא'דיגע ווארט שטייט אין פסוק ויוסיפו עוד שנא אותו האבן מיר געליינט שוין נעכטן ויוסיפו עוד שנא אותו על חלומותיו ועל דבריו זאגט די חתם סופר אזוי ער לערנט אזוי פשוט פשט נאר וואס איז דא געווען יעקב אבינו האט אים געשיקט דו גייסט פאשען מיט די בני הגבירה מיט די קינדער פון לאה בני הגבירה די קינדער פון לאה'ן גיבן א שטופ דו גיי דארטן צו די שפחות גיי צו בני השפחות ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם וואס האט ער דערציילט ער איז געקומען דערציילן זאגט דער חתם סופר אז מ'איז אים דוחה צו בני השפחות מ'איז מזלזל אין מיר מ'איז מזלזל אין מיר הערט א מורא'דיגער חתם סופר האט ער שפעטער ווען זיי האבן געחלומט אז ווען יוסף הצדיק האט געחלומט אז אלע אלומות ותשתחוין לאלומתי אז מ'בוקט זיך צו אים האבן זיי אים געזאגט דו פארגעס דו מיינסט דו'סט ווערן מלך אה? מען בוקט זיך צו דיר? דאס קען נישט זיין. פארוואס? זאגט דער חתם סופר, זיי האבן געזאגט המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו, זאגט דער חתם סופר כי כלל מסור בידינו האבן זיי אים געזאגט, ס'איז דא א כלל מסור בידינו, מבית האסורים יצא למלוך, דו ווילסט ווערן גרויס, מוזט אריבערגיין דורך די תפיסה. נאר דורך בית האסורים וועסטו אריבער גיין ווערן גרויס. כלומר, זאגט דער חתם סופר, מתחתית הדיוטא תצמח המלוכה. ווען דו ווערסט אונטן אונטן, מטה מטה מטה רגלי, דארטן טיף טיף אונטן, נאר פון דארטן ווערט תצמח המלוכה, מתחתית הדיוטא תצמח המלוכה. על דרך, מאשפות ירים אביון, האבן די ברודערס אים געזאגט, דו חלומ'סט יעצט אז מ'בוקט זיך צו דיר? פארגעס. פארוואס? ווייל אז דו גייסט זיך פארקלאגן פארן טאטן, דו קענסט נישט סובל זיין, מ'איז מזלזל אין דיר קענסטו קיין מלך נישט ווערן. זאגט דער חתם סופר ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו, וואס דו דערציילסט דעם טאטן און וואס דו חלומ'סט איז א תרתי דסתרי, דאס קען נישט גלייך צוזאמען. ווייל אז דו קענסט נישט מקבל זיין דעם זלזול, קענסטו נישט ווערן ווייל מבית האסורים יצא למלוך. דאס איז די תורה ללמדנו בא, ווען א מענטש גייט אריבער אזא שווערע צייט, מ'איז מזלזל אין מיר. זאלסטו וויסן נאר פון דארטן ווערסטו גרויס, מתחת עלייתו תצמח המנוחה, נאר פון דארטן ווערסטו גרויס. ווי האט ער געזאגט די בית אברהם, א קערעלע לייגט אים אריין אין א גאלדענע בעכער וועט ער נישט וואקסן, נאר אין דר'ערד וואקסט ער, מתחת עלייתו תצמח המנוחה. אזא שטייגער זאגט דער רמחל אויך אויף די גאנצע פרשה דא פון יוסף הצדיק, זאגט ער א מורא'דיגע זאך, ס'שטייט אין מדרש אז יעקב אבינו האט געזאגט פאר די קינדער, ווען זיי האבן אים געזאגט אז יוסף הצדיק האט געהייסן אראפברענגען בנימינען, אראפברענגען בנימין, שטייט ויאמר ישראל, יעקב אבינו האט זיי געזאגט, למה הרעותם לי להגיד לאיש העוד לכם אח, פארוואס האט עטץ דערציילט אז עס איז דא נאך א ברודער, שטייט אין פסוק למה הרעותם לי, אזוי האט יעקב אבינו געזאגט פאר די קינדער, אין מדרש שטייט אויף דעם, דער רבונו של עולם האט געזאגט, אמר הקדוש ברוך הוא, אני עוסק להמליך את בנו במצרים, איך גיב דא יעצט, איך גיי אים יעצט מאכן גרויס מלך, והוא אומר למה הרעותם לי להגיד לאיש העוד לכם אח, ער זאגט למה הרעותם, אזוי זאגט דער מדרש, הערט א לשון פון רמחל, זאגט דער רמחל די לשון, וזה בנה אב, די גאנצע מעשה פון יוסף הצדיק, פרשת וישב, זה בנה אב, שלכל עילוי שרוצה הקדוש ברוך הוא לתת לאדם או לעולם, ווען די אייבערשטער וויל גרויס מאכן א מענטש, כל עילוי שרוצה הקדוש ברוך הוא לתת לאדם או לעולם, ער וויל גרויס מאכן א מענטש צו לעולם, הנה, אין מזדמן לו הטוב, דער טוב קען נישט קומען, אלא מתוך עומק עצה נסתרת, ועל כן יקרה לו קודם לכן צער, וועגן דעם פארדעם פאסירט א צער. דאס איז געווען ביי יוסף הצדיק. דו זאגסט למה הרעותם? ניין, דאס איז א, אזוי ווערט ער גרויס, פון דעם איז ער גרויס געווארן. כענין שאמרו ז"ל, שלש מתנות טובות, נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולן לא ניתנו אלא על ידי יסורין. בכל אופן, דאס איז א איד לעבט מיטן אייבערשטן, און ער לעבט מיטן אייבערשטן, ער ווייסט אז אין יעדן מצב, דער רבונו של עולם מיט מיר, און די כלי יקר זאגט די אנדערע וואכעדיגע סדרה, דער כלי יקר זאגט די אנדערע וואכעדיגע סדרה זאגט ער א פארוואס איז שם פונעם אייבערשטן שם הוי' י' ק' ו' ק' פארוואס י' ק' פארוואס פונקט די אותיות איז נאמען פון אייבערשטער י' ק' ו' ק' פארוואס נישט אנדערע אותיות זאגט ער ווייסט פארוואס ווייל דאס איז די קלענסטע מספר במילוי וואס הייסט במילוי פיל אן אלף אלף וויפיל איז הונדערט עלף. הונדערט עלף. בית. פיר הונדערט צוועלף? אלע אותיות במילואו. בית פיר הונדערט צוועלף. גימעל יעדע יעדע אות. דלת ווער ע. די קלענסטע מספר ווען ס'איז מילואו איז י' ק' ו' ק'. י' איז י' ו' ד' איז צוואנציג. היי היי א' איז זעקס, ו' ו' ו' ו' איז צוועלף, די קלענסטע אותיות, די קלענסטע מספר. זאגט דער כלי יקר, ווייל דער אייבערשטער זאגט ווען א מענטשן איז שווער, איז דארט זאלסטו וויסן דארטן בין איך מיט דיר, דארטן און נאר דארטן בין איך מיט דיר, דערפאר איז דאס דער שם שמים. ווען ס'גייט דיר שווער, ווען ס'זעט דיר אויס צו אין רוחניות צו אין גשמיות, טייטשט דער כלי יקר ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, והיה השם מבטחו, עס שטייט נישט והיה בשם מבטחו, נאר השם דער שם שמים דאס איז די גרעסטע מבטח פארן מענטשן אין יעדן מצב ווייל די אייבערשטער מיט אים, ווייל דו זעסט דאך אז דאס איז די מספר. און אזוי גייט מען אריין רבותי אין אזעלכע גרויסע הייליגע טעג הייליגע טעג כשמו כן הוא רבותי איר זעט דאס איר וועט זען אין באר הפרשה די וואך איר זעט דאס ווי ס'איז געווען, ס'איז א פיקטשער, ווי זאגט מען, איין בילד רעדט מער ווי טויזנט ווערטער, מען דארף גארנישט מסביר זיין נאכדעם. ס'איז דער רבי איציקל פשעווארסקער אריינגעגאנגען צו אים א איד, ער האט געדארפט פליען וויכטיג, ער האט געדארפט פליען מיט א פליגער, האט ער געדארפט פליען, און ער האט נישט געהאט קיין פאס, קיין פאספארט האט ער נישט געהאט, ער האט נישט געהאט קיין פאספארט, איז געלעגן לעבן אים א בענטשער, דעמאלטס רבי איציקל זאגט אים, נעם דאס. דעם בענטשער אלס פאספארט, גיט א קוק, ער איז געגאנגען מיט דעם, איר זעט דאס האט גע'חתמ'עט, דארטן ביי גרעניץ וואלט ער אויך גע'חתמ'עט, מען קען דאס זען דעם תאריך אפילו ווען דאס איז געווען, אבער די עיקר רבותי איר זעט וואו ער האט גע'חתמ'עט, וואו איז געווען די סטעמפל? אויף על הניסים. אויף על הניסים. ניין, גיט א קוק. געחתמעט דא. אויף על הניסים. רבותי, רבי איציקל האט עס געמאכט אינמיטן יאר. חנוכה קען עס יעדער איינער מאכן. און נישט איך האב נישט געמיינט נאר זיי האבן א בענטשער דארט. ניין. זיי פארשטייען אויף אלע מיני ישועות, וואספארא שייכות. דאכט זיך מיר אויף אזא בענטשער מיינט דער רמבן צו זאגן אין פרשת בא ועל זה נאמר שיחו בכל נפלאותיו. דארף א גרעסערע חינוך פאר קינדער באווייזן אזא בענטשער? גיב א קוק. גיב א קוק וואס דא טוט זיך. די מהרל זאגט, א מהרל רבותי וואס מען שמועסט מיר כסדר, אז ס'איז א מהרל וואס נישט געהערט א ווארט און געגאנגען ווייטער, נאר ס'איז א ווארט וואס דארף באגלייטן די מענטשן אין מח גאנץ חנוכה. נישט מסיח דעת זיין, וויסן וואסערע א גביר דו ביסט א גאנצע חנוכה וואסערע א וואך ס'קומט דא צו גיין. ער זאגט אזוי, לאמיר גיין וויאזוי די חידושי הרי"ם ברענגט דאס, ס'איז א מהרל וואס די מהרל קאכט ארום און פלאקערט ביסוד סודו מיט דעם, די גמרא זאגט אין שבת כ"א, תנו רבנן, נר איש וביתו, והמהדרין, והמהדרין מן המהדרין, והמהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה. פרעגט דער חידושי הרי"ם, האסט אנגעהויבן מהדרין לשון רבים, פארוואס האסטו ממשיך געווען מדליק לשון יחיד? האסט דאך אנגעהויבן מהדרין לשון רבים, וואס איז ממשיך מדליק לשון יחיד? איינס. צוויי, צווייטנס פרעגט דער חידושי הרי"ם, ס'איז נישטא אזא זאך מהדרין אין די גמרא. ביי תנובה איז דא כשר למהדרין מן המהדרין. די גמרא איז נישטא קיין מהדרין, די גמרא איז דא מחמירין, וואס הייסט א מהדרין? רבותי זאגט ער פשט אזוי, די מהרל איז פול מיט דעם יסוד, רבותי, נאך אמאל צו מיר לייבעלע נשמה דאס א יסוד וואס דארף באגלייטן די מענטשן גאנץ חנוכה, ער זאגט אזוי, ס'שטייט אין פסוק חצבה עמודיה שבעה, די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט אין שבעת ימי הבנין, אין זיבן, זעקס טעג מיט שבת. אין זיבן, נומער, נאמבער זיבן, האט די אייבישטער באשאפן די וועלט, אין דעם נאמבער זיבן, דאס איז טבע. זיבן הייסט טבע. זאגט ער דארטן אין דעם טבע איז דא געזונטע מענטשן, ס'איז דא לא עלינו קראנקע מענטשן. ס'איז דא עשירים, ס'איז דא עניים. ס'איז דא נארמאלע מענטשן, ס'איז דא אויך גאר נארמאלע מענטשן. אין דעם טבע דרייט זיך ארום, זאגט די מהרל, דאס נישט הערן קיין אזא זאך, אז פלוצלינג א ארעמאן איז געווארן א גביר, נישטא קיין אזא זאך. ס'איז נישטא קיין אזא זאך. פלוצלינג א חולה, וואס דאקטוירים זאגן ער גייט שוין שטארבן, איז געווארן געזונט, נישטא אזא זאך. נישט דא אזא זאך. די גמרא זאגט אין גיטין דף ל', אמרי לך אינשי, אויב מענטשן זאגן דיר חברך מית, דער חבר איז געשטארבן, אשר, אשר מיט א א', הייסט זיי עס מאשר, ס'איז אמת. איתעשר, אויב זיי זאגן דער דער חבר איז געווארן א עושר לא תאשר זיי עס נישט מאשר ס'איז נישט אמת. וואס נישט דא קיין אזא זאך. א ארעמאן ווערט נישט קיין פלוצלינג א גביר, און א קראנקער, א קראנקער וואס דאקטוירים זאגן אפ ווערט נישט פלוצלינג געזונט. דאס אלץ אין נאמבער זיבן. זאגט דער מהרל, ווען דער מענטש קומט אן צו נומער אכט, פארוואס? מחמת איזה סיבה שהיא, צו אמאל א ותרנות, צו אמאל פון א שמירת עינים, ער איז אנגעקומען צו א נומער אכט, ווען ער קומט אן צו נומער אכט, דא דרייט זיך איבער ענינים, נו, פּלוצלינג פֿון אַ אָרעמאַן קען װערן אַ גבֿיר, פּלוצלינג פֿון אַ קראַנקער חולה מסוכּן איז געװאָרן געזונט. געװיס טרעפֿן אַ סיבה צו מסיבה, זאָגן אַז געװאָרן, אַז געװאָרן, אַז דער אָרעמאַן איז געװאָרן אַ גבֿיר, װײַל ער האָט געקראַצט אַ לאָטאָ. דאָס איז נישט דאָס. ס'איז דאָ אַ סך קראַצערס, עס קראַצט לאָטאָ און בלײַבן באַקראַצט. ס'איז נישט דאָס, ס'איז נישט יענץ, װײַל ער איז, װײַל ער האָט, ער איז אָנגעקומען נאָמבער אַכט, דערפֿאַר האָט ער זוכה געװען די לאָטאָ, זאָגט דער מהרל. ווייל ס'איז נישטא קיין אזא זאך איתעשר לא תאשר ס'איז נישטא קיין אזא זאך ער איז אנגעקומען נומער אַכט דערפאר איז ער געווארן א גביר דערפאר האט ער געקראצט א לאטע ווייל ער איז אנגעקומען נומער אַכט וועגן עפעס א סיבה צו די זעלבע זאך א חולה איז געווארן געזונט די זאגן ווייסט פארוואס ער איז געווארן געזונט ס'איז געקומען עפעס א דאקטער פון יוגאסלאוויע מיט עפעס א ספעציעלע מעדעצינען נישט דאס ווייל ער איז אנגעקומען נומער אַכט דערפאר איז געקומען האט געהאלפן דער דאקטער נומבער אַכט. זאגט די מהרל, פארוואס האט דער לעכטעלע געברענט פונקט אכט טעג, פארוואס נישט צוואנציג טעג, פארוואס נישט אכצן טעג, פארוואס נישט פינף טעג, וואס עפעס פונקט אכט? זאגט די מהרל, דער רבוש"ע האט געוואלט באווייזן קבל עולם ומלואו, אז די טעג קומען די די טעג וואס איז נאמבער אכט, ס'איז למעלה מדרך הטבע, דערפאר האט עס געברענט אכט טעג, דערפאר האבן דרײַצן בחורים געווינען מיליאנען זעלנערס. ס'איז נאמבער אכט געווען איין יעדע מכבי געבן א שיס כ'האב זיי אין עלף געפלויגן. ס'דרייט זיך נאמבער אכט איז נישטא קיין כללים. האט מען דאך געפרעגט די קשיא המהדרין לשון רבים און פארוואס שטייט יום ראשון מדליק שמונה לשון יחיד בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה לשון יחיד זאגט ער מדליק גייט נישט אויף דיר מדליק גייט אויפן אייבערשטן יום ראשון מדליק שמונה צו קומען די קומענדיגע יום ראשון גייט די אייבערשטער נעמט א צינדער און גיט א צינד אן נאמבער אכט אויף די וועלט. ער גיט א צינד אן נעמבער אכט. והמהדרין, מהדרין אין די גמרא הייסט מלשון הדרי בי, דו הדרי בי דו ווילסט ווילסט אריינברענגען צו זיך נעמבער אכט, נר לכל אחד ואחד, הייב אן צו פלאקערן אין הייסן טאג אריין. נר לכל אחד, הייב אן צו פלאקערן, הייב אן צו קאכן. עסט זען וואס עט ווערן. און נישט ווי האט יענער געזאגט, יענע יאר איז דאך אויך געווען א חנוכה, איך האב יענע יאר געהערט דעם זעלבן מאראל און ס'איז גארנישט געווארן מיט מיר, איך האלט נאך אונטערן אפס, אונטערן זירא, איך ווייס נישט וואס, כ'האב געזאגט נעמבער אכט. כ'האב געזאגט א שענערע זאך, איינער האט געזאגט ער איז אריינגעגאנגען אין די בורסא, איבער ביי די בריליאנטן, איך האב געשפאצירט אין אלע שטאקן אין אלע צימער, איך בין געבליבן די זעלבע ארעמאן לא עלינו, וויאזוי קען דאס זיין? מען זאגט דו צודרייטער מיינסט שפאצירן דא שפאצירן דא ווערט מען א גביר? דא דארף מען ארבעטן, ווען מען ארבעט דא ווערט מען א גביר, ס'ווערט א נעמבער אכט, יעצט גיב א קוק וואס דו הערסט און וואס דו ביסט אין. יא, דאס איז די זמנים וואס איז נישטא קיין כללים. קען א בחור פון פֿערציק יאר א חתן ווערן דרײַסיק יאר נאך חתונה א קינד? ס'איז נעמבער אַכט. די טייטשן דארטן א ווארט, א טייטש ווארט, לשנה אחרת, שטייט אין גמרא, קבעום בהלל והודאה. גמרא זאגט לשנה אחרת. זאגן לשנה אחרת, זיי האבן געזען ס'געווען א אנדערע יאר מ'האט אויסגענוצט א חנוכה. ס'געווען מיט בני בינה מיט שכל און ימי שמונה קבעו האט מען אריינגעזעצט די נעמבער אַכט אויף א גאנץ יאר. דערפאר קבעום בהלל והודאה. גייט אריין אין נאמבער 8 דאס האב איך געמיינט צו זאגן אין דעם פיקטשער אז דא איז געווען רבי איציקל אבער יעצט איז נישט מלוה מלכה מלוה מלכה וואלט זיך געפאסט די מעשה וואס איך זאל ווייזן דא צו פארשטיין די ערשטע זאך וואס איז טייטש א סעמפל אויפן על הניסים און פארשטיין אז רבי איציקל דער גרויסער רבי איציקל האט עס געמאכט אינמיטן יאר חנוכה אינעם אלע נאמבער 8 אלע זענען נאמבער 8 נאר פאטשקע נישט די צייט.

אינמיטן זומער תמוז איז דעם אידן געבוירן געווארן א מיידעלע, מזל טוב! אבער לא עלינו ולא עליכם, געבוירן געווארן אן א מאגן, אן א מאגן קען מען נישט לעבן, אן א מאגן קען מען נישט לעבן, און דאקטוירים האבן געזאגט ס'איז א מעשה פון א טאג צוויי, דאקטוירים אליין, זיי האבן נישט געהאט קיין נסיון, די מען ווייסט אן א מאגן א מעשה פון א טאג צוויי, האט ער געוואלט אריינכאפן געבן א נאמען אינמיטן די וואך, מאנטאג פאר שבת, האט ער געקלינגלט צו רבי איציקל,

שוין, האט ער געהאט א הוראה מפורשת נישט צו געבן א נאמען, האט ער נישט געגעבן א נאמען, האט געווארט אויף שבת, דארטן איז געווען, די דאקטוירים האבן נישט געהאט זיי האבן זיך נישט געפרואווט אין דעם, מען האט, מען האט זיי אריינגעגעבן אין די גאנצע צייט, געגאסן, דייס אלץ, אבער ס'איז געווען כבולעו כך פולטו, כבולעו כך פולטו, דאך נישטא קיין מאגן לא עלינו. און אזוי האט זיך געצויגן ביז איבער שבת, און עס האט זיך געצויגן נאך א שבת, מיט נאך א שבת, מיט נאך א שבת, מיט נאך א שבת, דאקטוירים האבן געזאגט אונז ווייסט מען נישט וואס דא איז, אונז ווייסט מען נישט, ער קען יעדן מינוט פארמאכן די אויגן, קען זי, זי קען יעדן מינוט פארמאכן די אויגן, זי קען, אונז ווייסט מען נישט וואס דאס מיינט. אזוי האט געצויגן ביז כ"ה כסלו, פאר זיבן און פופציג יאר צוריק, ביז כ"ה כסלו, כ א כסלו רופט אים אריין רופט אים אריין דער פראפעסאר אים מיט זיין רעבעצן און ער באווייזט אים דא איז די פיקטשערס די פיקטשערס פון די געמאכט כסדר פיקטשערס האט ער געזאגט אזוי האב נישט קיין פאנטאזיעס און האב נישט קיין דמיונות אזוי זאגט ער אים קינדער גיי נישט אריין אין קיין פאנטאזיעס וועגן דעם נאר ער באווייזט אים אויפן פיקטשער אז ביי די פלאץ פון די מאגן האט אנגעהויבן עפעס צו וואקסן עפעס א הייטעלע א עור עפעס א עור האט דארטן אנגעהויבן צו וואקסן, ווען מען האט אנגעצינדן די אור מיט א א', האט דא אנגעהויבן צו וואקסן א עור מיט א עין. שוין. איך זאג, איך האב נישט קיין פאנטאזיעס, איך ווייס נישט וואס דאס מיינט. תכלית, דאס איז געוואקסן ביז צוויי וואכן געווען א מאגן. ביז צוויי וואכן געווען א מאגן. האט ער מיר געזאגט אזוי, ראש חודש ניסן, ער, דאס געדענק איך נישט פארוואס, ער האט געזאגט עפעס, ס'איז ביי ר' איציק'ל געווען עפעס א טאג ראש חודש ניסן, ס'איז געווען עפעס א טאג ביי אים, יעדן יאר ראש חודש ניסן פלעגט ער מיט זיין רעבעצן אריינפארן, אריינגיין א קוויטל צו ר' איציק'ל. ראש חודש ניסן. געדענק נישט פארוואס, ס'איז געווען עפעס א טאג ביי אים ביי ר' איציק'ל. ראש חודש. ער גייט אריין מיט א קוויטל, און זאגט ער, ר' איציק'ל, גיב מיר א קוק די קוויטל. פרעגט ער אים אויף דעם נאמען, נו וואס הערט זיך מיט דעם דאס, דו ווייסט דו האסט מיר געקלינגען חודש תמוז איז געבארן געווארן אן א מאגן האב איך אזוי געווארט אויף א' דחנוכה ווייל ס'ווערט נומבער אַכט, איך האב געווארט אויף נומבער אַכט, ער זאגט זיין רעבעצין האט גע'חלש'ט אין צימער, ר' איציק'ל. נומבער אכט. ער האט געווארט אויף נומבער אכט. רבותי, לאמיר, לאמיר זיך אנהייבן צו אונטערצינדן אביסל, נומבער אכט, ווי, ווי, ווי, ווי, ווי, וואסערע נומבער זענען אונז? ווי זאגט, ווי זאגט ער דארטן, להדליק נר חנוכה, להדליק נר חנוכה, ווען איר דארפט, איר נעמט ארויס פלייש פון פריזער, איר לייגט עס ארויף גלייך אויפן גאז? ניין! קודם אויפן שיש, צו מפשיר זיין דעם קרח, צולאזן דעם קרח, אויף דעם זיצט מען יעצט דא. פארן להדליק נר אביסל צולאזן די קרח, לאמיר זיך אביסל מתבונן זיין לאן אתה נכנס, געט אזעלכע אזעלכע נומבערס, לאמיר זיך געבן א לאמיר זיך געבן א שאקל, ליגן, איך ווייס די עולם גרייט זיך, די די דזשעם אויף די לאטקעס אויך גרייט מען שוין צו און די דריידעלעך אויכעט, אבער אונז וויל מיר דאך א לשנה אחרת, אונז וויל מיר דאך זאל דא עפעס זיין, אוי ווי זאגט די קדושת לוי, די קדושת לוי אין קדושה שניה זאגט ער אויף ימי חנוכה שרייבט ער אזוי, משל למלך רם וניסו, ער זאגט דאס איז חנוכה, למלך רם ונישא שפתח את שערי אוצרותיו יום אחד בשנה, איין טאג קערט ער אלע אוצרות, ובאותו יום, כל הרוצה ליקח את שנפשו חפצה יקח, כל הרוצה טייטש אפילו איך, אפילו א זירא קען אויכעט, און את שנפשו חפצה יקח, וואס דו ווילסט קענסטו נעמען, וואס דו ווילסט. אוי לכסיל זאגט ער, אוך און וויי צו דעם כסיל, אשר בזה היום ששערי אוצרות המלך נפתחים, לא פנה אליהם רק ישן כל היום, אוך און וויי צו דעם אין אזא טאג פארשלאפט ער, לכן זאגט ער ראוי כל אדם רק לשמוח בעבודתו ולא בהבלי העולם, רק בעבודת השם יתברך ברוך הוא ישמח כל היום. ווי האט מען געזאגט, ווי האבן די גמרא זאגט בכ ה בכסלו, יומי דחנוכה תמניא אינון דלא למספד בהון, דו געב אכטונג זאלסט נישט דארפן מספיד זיין די טעג אז איך האב עס נישט אויסגענוצט, נישט נאכקלאגן די טעג, הייב יעצט אן א ריישל חלה פון היכל. וואו יאיר מינער ס'איז טעג פון גרויסע ישועות, מיט אמונה אין די צייטן ברענגט מען די גרויסע ישועות. איך ווייס די אונזערע ישועות פון יעצט אין מהרל ווערט געבראכט, די די מחזור ויטרי, ווער איז דאס מחזור ויטרי? אדער רשי אדער א תלמיד פון רשי, ס'איז קלאר א ראשון.

שלא לפי מעשיו נראה לי. דאס איז א זאך וואס ס'ווערט יעדן יאר ווי די קדושת לוי זאגט דארטן אזוי. קדושת לוי זאגט פארוואס לשנה אחרת קבעום בהלל והודאה? פארוואס איבער א יאר? פארוואס נישט אויפן זעלבן יאר? ווען ס'איז דא א ברען, ס'איז געווען א, וואס הייסט לאו, עס ווארטן א יאר, דעמאלטס קובע זיין, פארוואס האט מען געווארט א יאר? זאגט די קדושת לוי ווייל נישט אלע ניסים האט מען קובע געווען יום טוב, ס'איז געווען א סך ניסים, ס'איז געווען מן נישטא קיין זכר, דער זכר דער מן, א באר, מפלת סנחריב, נישטא קיין זכר, פארוואס? זאגט די קדושת לוי חזל האבן נישט קובע געווען קיין יום טוב נאר אויף א זאך וואס זיי האבן געזען ברוח קדשם אז ס'איז יעדע יאר. מן האט מען נישט קובע געווען קיין זכר, מפלת סנחריב האט מען נישט קובע געווען. חנוכה האט מען אויך נישט אויפן פלאץ קובע געווען. לשנה אחרת האבן חזל געזען ברוח קדשם אז ס'קומט א נמ בראכט ווייטער אראפ, דעמאלטס קבעום בהלל והודאה. אז זיי האבן געזען אז יעדן יאר אן קיין אן קיין אן קיין מלחמות ווערט די זעלבע זאך, די זעלבע שפע, דעמאלטס האבן זיי עס קובע געווען בהלל והודאה. נו, עס ווערט אזוי, אזא שפע.

והכי נהוג, אזוי זאגט דער רמ א, זאל זאגן הרחמן יעשה לנו ניסים. ס'איז א גרויסע מבוכה אויף דעם רמ א און די פוסקים, וואס הייסט הרחמן יעשה לנו ניסים, מ'טאר נישט בעטן אויף קיין נס. ווען א מענטש דארף א רפואה, דארף א ישועה, מעג ער בעטן, דארף ער בעטן אויף א נס. אבער אבער סתם בעטן הרחמן יעשה לנו ניסים, מ'טאר נישט בעטן אויף קיין ניסים. די גמרא דערציילט אין תענית, אז רבא האט געבעטן אינמיטן תמוז זאל גיין א רעגן, די גמרא דערציילט דארטן ווייל די מלכה האט אים געשיקט דארטן זאגן, האט ער געבעטן אינמיטן תמוז זאל גיין רעגן, די גמרא דערציילט ס'איז געגאנגען א רעגן, אבער זיין טאטע איז געקומען צו אים אין חלום אינמיטן נאכט און האט אים געזאגט בייט שנעל א בעט, גיי אריבער א בעט, ער איז אויפגעשטאנען אינדערפרי זאגט די גמרא די בעט זיינע איז געווען צעשניטן, די שדים האבן אים געוואלט הרג'נען, פארוואס? ווייל ער האט מטריח געווען אינמיטן תמוז זאל גיין א רעגן. מ'טאר נישט בעטן הרחמן יעשה לנו ניסים, איי וואס איז די היתר צו בעטן הרחמן יעשה לנו ניסים? זאגט די שואל ומשיב רבי יוסף שאול, זאגט ער אוודאי טאר מען נישט בעטן אויף ניסים. מ'טאר נישט בעטן יעצט ראש השנה אזוינס. אבער חנוכה איז דאך זמן פון נעמען באראכט. חנוכה איז דאך א זמן וואס די זמנים פון ניסים, אין זמנים פון ניסים איז ניסים טבע, מעגסטו בעטן אויף ניסים אויכעט. זאלסט פארשטיין אז יעדע בקשה זאגסט מזמור שיר חנוכת, זאגסט השם אלוקי שועתי אליך ותרפאני, יעדע בקשה איז זמן פון נעמען באראכט. זמן פון נעמען באראכט.

נו וואס די דובנער מגיד זאגט אז ביי שרה אמנו שטייט ואם שרה הבת תשעים שנה תלד ביי די נײַנציק א קינד פרעגט די דובנער מגיד ווען וויפיל אלט געווען יוכבד ווען זי האט געהאט משה רבינו געבוירן משה רבינו הונדערט און דרײַסיק זאגט די גמרא און וואס מאכסטו אזוי פון שרה אמנו תשעים שנה תלד ביי די נײַנציק יוכבד האט געבוירן משה רבינו געווען הונדערט דרײַסיק יאר מער זאגט ער ווייסט די תירוץ איז ווייל משה רבינו איז געבוירן געווארן געווען דעמאלט ששה ששה בכרס אחד ס'איז געווען אזא תקופה פון ניסים אין א זמן פון ניסים מאכט מען נישט קיין געשעפט פון גאר נישט זמן חנוכה מאכט מען נישט קיין געשעפט ווי איז חנוכה איז אלץ ניסים דרייט זיך זיי זאגן דער לב שמחה אמאל אריינגיין בית מדרש חנוכה האט געזאגט אוצרות וואלגערן זיך אויף דער ערד מ'דארף נאר כאפן אוצרות וואלגערן זיך אויף דער ערד נאר כאפן אוצרות מען דארף נאר כאפן יא איך ווייס וואס מען זאגט ביי חסידים, אז אז איינער פארגעסט על הניסים, ביים בענטשן זאגט ער הרחמן יעשה לנו ניסים, דער אינגערמאן פארגעסט חנוכה על הניסים, דער אינגערמאן דארף א נס, מען דארף בעטן אויף אים, הרחמן יעשה לנו ניסים, ער דארף עפעס ניסים, ער איז נישט מיט אלעמען אזוי, חנוכה פארגעסן על הניסים. אויף דעם אלעם רבותי זיצט מען, ווי זאגט דער אלישע האט געזאגט שטייט אין ווען מ'געדענקט דאך די הפטורה, אלישע איש אלקים האט געזאגט פאר אשת עובדיה ווען זי האט געוויינט הנושה בא לקחת את ילדי, כ'האב נישט גארנישט אין שטוב, כ'האב נישט צו עסן, וואס האט ער געזאגט? וואס האט אלישע געזאגט פאר די אשת עובדיה לכי ושאלי לך כלים מאת כל שכניך, כלים ריקים אל תמעיטי, ברענג וואס מער כלים, ברענג כלים! וואס איז געווען? מען האט צוגעלייגט די כלים, און ס'האט אנגעהויבן צו רינען שמן, ס'איז געווארן פיל, געענדיגט. והמלא תסיעי, ס'איז געווארן פיל, געענדיגט. פרעגט ער, איך פארשטיי נישט, איך ווייס נישט וויאזוי מען גיסט ארויס פון דא שמן, דא איינער וואס ווייסט דא? איך ווייס נישט וויאזוי מען, אבער איך מיין א איינער וואס קען פון דא ארויסנעמען שמן קען אויך מייצר זיין דא כלים אויכעט, וואס האט ער אנגעזאגט, כלים ריקים אל תמעיטי, ברענג כלים, וואס הייסט גיין ברענג כלים? אז די קענסט פון דא גיסן שמן קען נישט קומען קיין כלים? זאגט ער רבותי סא וואס איז נוגע צו אונז? זאגט ער דער אלישע האט איר אנגעזאגט זאלסטו וויסן דא גייט זיין ניסים, דו גייסט יעצט האבן שמן ס'גייט זיך גיסן גיסן, אבער א כלי מוזטו צוגרייטן, כלים ריקים אל תמעיטי, ס'גייט קומען א מעמבראך, ימי ניסים, א כלי מוזט דו צוגרייטן. קומט דער אינגערמאן ארויס וואו דו ביסט כלי, ווייסט וואס א צובראכענע כלי איך בין? כלי, ווייסט וואס א צובראכענע כלי איך בין? דער רדק ברענגט דארטן א תוספתא אויפן פסוק ויהי כמלאת הכלים האט זיך אפגעשטעלט. שטייט דער, ברענגט דער רדק א תוספתא, אז די קינד, זי האט דאך געשיקט דעם קינד, די קינד האט איר געזאגט, מאמע, ס'האט זיך געענדיגט די כלים, ס'איז דא נאר צובראכענע. נאר צובראכענע כלים, האט די מאמע אים געזאגט, ברענג די צובראכענע, ווייל דער וואס האט געזאגט אז בנס זאל זיך אנפילן די ליידיגע כלים, וועט מחבר זיין אויך די צובראכענע זאל ווערן גאנץ. און זי האט צוגעלייגט די צובראכענע כלים זאגט די תוספתא, און ס'איז געווארן דארטן גאנץ מחובר און ס'האט זיך געגאסן אויף דעם שמן. במה דברים אמורים, דער אינגערמאן זאגט אבער איך בין דאך א צובראכענע כלי, ווי אזוי זאל איך זיך גרייטן? דער באשעפער זאגט ברענג מיר דיין צובראכענע כלי, עס וועט ווערן גאנץ, דאגה נישט, אבער קום אריין צו מיר, לאמיר דאס זען אבער, לאמיר זען דעם אינגערמאן, לאמיר זען דעם אינגערמאן, גיב זיך א ריר, גיב זיך א שאקל.

ווייל פרשת מקץ האט יוסף הצדיק אנגעווארנט פרעה, זאלסטו וויסן יעצט קומט זיבן זעטיג יארן, אבער ירא פרעה איש נבון וחכם, שפעטער איז דא זיבן הונגער יארן, איש נבון, זאגט ער נבון ווייסן אלעס און מבין דבר מתוך דבר, חכם הייסט פארשטייט די זאך, און נבון איז מבין דבר מתוך דבר. זאגט ער, ער האט אים אנגעזאגט, יוסף האט אנגעזאגט פרעה, דו זיי נישט קיין חכם, זיי א נבון, פאק אן, פאק אן די מחסנים, אלצדינג פאק אן די אוצרות, אין די זיבן שנות שבע, ווייל עס קומט שפעטער זיבן הונגער יארן. דערפאר ליינט מען עס מקץ זאגט די שפת אמת, אז מען זאגט אן דעם אינגערמאן נוגע ביי קייט, זיי מסכים, מ'האט דיר געגעבן א נאמבער אכט, פיל אן, בני בינו! מיט שכל מבין דבר מתוך דבר, און ימי שמונה קבעו וועסטו אריינזעצן נאמבער אכט אויף די לילי טבת הארוכים אויכעט, אויף די אלע, אויף א גאנץ יאר וועסטו אריינזעצן, בני בינה און ימי שמונה קבעו דערפאר ליינט מען דאס פרשת מקץ. דאס איז אזוי ארום רבותי. יעדער איינער און איר ווייסט ס'איז באקאנט וואס אלע ספרים שרייבן דאך אז חנוכה למטה מעשרה על פתח ביתו מבחוץ בצד שמאל אפילו דער מענטש איז אפגעשאסן אפגעשלאסן משמאל מבחוץ למטה מעשרה דארטן קומט אראפ די אייבערשטער צו דיר זאת ועוד אלע ספרים ברענגען דאס אבער דער שפת אמת זאגט נאך אסאך שארפער שפת אמת שרייבט עיקר היום טוב הזה הוא לבינונים ולחלשים. פאר דעם איז די עיקר יום טוב. די עיקר יום טוב פון חנוכה איז פאר די שוואכע. מיין יום טוב. די עיקר יום טוב איז דווקא לבינונים ולחלשים. עיקר היום טוב הזה לבינונים ולחלשים. דו ווייסט די טייטש פון דעם, דער אלטער זוטשקער האט געטייטשט, נר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים, פסולה כסוכה, זאגט ער, נר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים, איינער זאגט ס'איז צו הויעך פאר מיר, ס'איז א רשע, ס'איז צו הויעך, נאמבער אכט, ווייל ס'איז נאר צו הויעך, הויעך אזא הויעכע ווערטער פאר מיר. זאגט ער, פסולה, ס'איז גאנץ אפגעפרעגט דער בחור, פארוואס? ווייל די גאנצע חנוכה, מ'קומט אראפ צו דיר למטה מעשרה, זאגסטו צו הויעך פאר דיר. דאס איז דאך די גאנצע חנוכה. עיקר היום טוב הזה איז לבינונים והחלשים. איר ווייסט די משנה ברורה פסק'נט אז מצוה מן המובחר נעמען מען פתילות פון וואס? פון צמר גפן. צמר גפן, קענסט אידיש? וויאזוי רופט מען צמר גפן אויף אידיש? ווייטע. דאס איז די מצוה מן המובחר פאר די ווייטע מענטשן. די ווייטע, די ווייטע מענטשן, ס'איז מצוה מן המובחר, אבער דער עולם דארף נישט מאכן מן המובחר, עס איז שוין גענוג, מען דארף, זיך נישט זיין מהדר זיין יעצט צוזאמען, ווייל מען איז שוין גענוג ווייט, קען זיך שוין מתקרב זיין. מצוה מן המובחר, די פתילות צמר גפן. אזוי רבותי, אוהו גייט מען אריין אין מצוות היום, וואס איז מצוות היום א חנוכה לעכט, ווי דער חידושי הרי"ם זאגט, אז פארוואס מ'האט מתקן געווען שעשה ניסים ביי די לעכט, די גמרא זאגט דאך רואה נר חנוכה מברך שעשה ניסים, איינער זעהט נס חנוכה, נר חנוכה אפשר ווען ער זעהט אלעס זאל ער זאגן שעשה ניסים? ווען ער זעהט חנוכה רואה נר חנוכה זאגט שעשה ניסים, זאגט דער חידושי הרי"ם אז מ'האט מתקן געווען שעשה ניסים אויף די לעכט הרואה נר חנוכה, כי הארת הניסים מתעוררת על ידי הנרות, זאגסט א גאנצע טאג אנעם ברכה. אבער דעמאלטס ווערט נתעורר ווען דו גייסט דארטן צינדן דעמאלטס איז הארת הניסים דעמאלטס ווערט נתעורר ביי דיינע לעכט דעמאלטס ווערט נתעורר דיינע די ניסים ווי דער ייטב לב זאגט שורש מצוות הדלקת נר חנוכה היא כדי לעורר ניסים ונפלאות גם עתה יעצט זאל נתעורר ווערן ביי דיר ניסים ונפלאות שרייבט ער וזה עיקר תשמישן פון די חנוכה לעכט להיוושע בהם גם היום יעצט מעורר זיין די ניסים ונפלאות יעצט באקאנט איז די מהרשא, די מהרשא זאגט אין עבודה זרה, ווער ס'געדענקט די מעשה אין איין ווארט ווען רבי מאיר האט געדארפט משחד זיין דעם שומר פון בית האסירים, ער האט אים געדארפט, ער האט געוואלט ארויסנעמען פון דארטן זיין שוועגער, ער האט געוואלט ארויסנעמען דארטן פון תפיסה, האט די שומר געזאגט מ'וועט מיר באלד כאפן, מ'וועט מיר הרג'ענען, מ'וועט מיר כאפן, כ'האב ארויסגענומען, האט ער געזאגט, האט ער אים געזאגט וואס זאלסטו טון, זאלסט זאגן אלקא דמאיר ענני, ידוע, די גמרא זאגט דארטן אז. און מען האט געפריווט מיט אלץ מען האט אים נישט געקענט הענגען, מען האט גארנישט געקענט מאכן ווייל ער האט געזאגט אלקא דמאיר ענני. פרעגט דער מהרשא אויפן פלאץ ווי אזוי רבי מאיר קען זאגן אזא זאך זאגן אלקא דמאיר ענני, ס'איז דאך ידוע אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על החיים, ער איז דאך א לעבעדיגער ווי זאגסטו אלקא דמאיר? זאגט דער מהרשא אין צווייטן תירוץ די לשון, הער דער מהרשא זאגט אז וואס ער האט געזאגט אלקא דמאיר האט ער נישט געמיינט זיך בכלל, נאר וועמען האט ער געמיינט אלקא דמאיר? שאמר אלקא דמאיר לנו במלכות יוון הקודמת בנס הנרות של חנוכה. אלקא דמאיר ביי די נרות פון חנוכה ענני, דו פארשטייסט א מענטש דארף א נס זאל ער דערמאנען די אלקא וואס איז מאיר פון די חנוכה לעכט. יעצט שטעל דיר פאר ווען דו שטייסט דא און צינדסט די חנוכה לעכט, וואסערע ניסים קענסטו מאכן? ווען דו שטייסט דא אין סיזן, דערמאנען מעורר זיין דעם נס חנוכה דאס אלקא דמאיר, אלקא דמאיר ענני, אלע ווייסן דעם סגולה אלקא דמאיר ענני, און די מהרשא לערנט פשט האט עס געמיינט, דאס איז די לשון מהרשא, שהוא אלקא דמאיר לנו במלכות יון הקודמת בנס הנרות של חנוכה. ווי ווי קומסטו אן ווען דו צינדסט יעצט די חנוכה לעכט?
ווי קומסטו אן? שאלה ווי אזוי דו גייסט צו? ס'איז דא א ספר זכירה א תלמיד פון רמבם. ער שרייבט שוין פון דארט נעמט זיך שוין. ער זאגט סגולה מעולה לשמירה על כל השנה. סגולה מעולה לשמירה על כל השנה וואס? שיאמר בחנוכה כל לילה אחר הדלקת נרות שבע פעמים ויהי נועם. כך מצאתי כתוב, דאס ברענגט שוין א תלמיד פון רמב ם, א סגולה לשמירה כל השנה איז אויך א מצרך מבוקש ביותר, א סגולה מעולה, נו אין ספר זכר דוד, ס'איז א ספר פון תו קוף תו קוף צדיק זיין, רבי דוד זכות, ער ברענגט דארטן דעם לשון,

מובטח. און דו שטייסט לעבן, לעבן די לעכטעלעך, לעבן די הייליגע לעכטעלעך. ווען דו גיסט א צינד, רבותי, מען גיט א קוק אביסל דעם קב הישר, אזוי א פרק צדיק ו', אפילו אריבערגיין מיט די פינגער, סתם דאס שינדן. און בערשט זאך, ער ברענגט דארטן מלאכים, מלאך גימטריא אמן, קומט אריין א מלאך ענטפערן אמן אויף דיין ברכה והדלקת נר חנוכה. קומט אריין מלאכים דארטן ענטפערן אמן. ער האט געזען דארטן, ער גיט דאס א גיי אריבער מיט א פינגער, ער זאגט אז די נרות, די נרות של מצוה און מנבא עתידות וואס וועט זיין א גאנץ יאר כמו נביא. איינער וואס האט אויגן קען עס זען ביי די לעכט. איינער וואס האט אויגן קען עס זען ביי די לעכט. צו מנבא עתידות וועט זיין א גאנץ יאר כמו א נביא. אויגן, איך ווייס נישט, איך האב נישט קיין אויגן, אפשר די עולם, איך האב נישט קיין אויגן. אבער א קאפ האסטו? גיב אכטונג דיין קאפ זאל נישט זיין קיין קאלאבאסע. אז דו קענסט, זיי האבן געזען וואס ס'וועט זיין א גאנץ יאר, דו קענסט יעצט מיט דיין יושב בסתר מובטח לו שינצל כל השנה א שמירה מעולה, גיב אכטונג וואס ס'וועט זיין א גאנץ יאר, שטעל זיך אוועק ביי די חנוכה לעכט, ווען דו האסט יעצט די ניסים ונפלאות, דו באגיסט אויס די הארץ צום אייבערשטן. ס'איז געווען אין באיאן, ביים לייפציגער איז דאס נאך געווען, לייפציגער זכרונו לברכה, געווען א איד האט געהייסן רבי מאיר ר' מאיר. באקאנטע מעשה אין באיאן. דער ר' מאיר האט געמוטשעט די גאנצע צייט דעם לייפציגער דעם באיאנער, ער זאל אים געבן א מטבע אויף לאחר אריכת ימים, עס איז געווען ביי די רוזשינער קינדער אזא זאך, זאל אים געבן א מטבע אויף לאחר אריכת ימים מען זאל באערדיגן מיט דעם, אין טהרה שטיבל לייגט מען עס אריין אין די הענט. עס איז בעסער מען נעמט מיט דארטן אין די הענט א פאר טויזנט בלעטער גמרא מיט א פאר טאן יראת שמים איז בעסער, אבער עס איז געווען אזא סגולה פון אריינלייגן עפעס א מטבע אין די הענט, טשא! און רבי מאיר האט די גאנצע צייט געבעטן דעם לייפציגער האט אים נישט געענטפערט. עפעס א יאר איז ער געשטאנען דער לייפציגער דער וויאנער איז געשטאנען לעבן די לעכט מיטן גבאי נאך די עולם ש ע און אז ער קוקט אויף די לעכט און ער זאגט אים נאך דעם קב הישר אז קב הישר ברענגט שוין פון ארי הקדוש אז מ נ אז דער נר מצוה מנבא עתידות כמו נביא ברוח הקודש און ער זאגט אים אזוי אז דער נר מצוה מנבא נר מצוה מנבא און ער גיט א נעם ארויס א מטבע און ער האט געגעבן פארן גבאי דאס איז פאר מאיר'ל. און האט אים אנגעזאגט דעם גבאי זאל אים נישט זאגן ער זאל נישט אריינגיין קיין נערוון ער זאל אים נישט דערציילן וואס מען האט דא גערעדט אז עס איז מנבא אז אדהכי והכי האט מען שוין געדארפט אריינלייגן אין טהרה שטוב איך בין ער האט געזען זיי האבן געזען די שטייסט דא גיב גיב זיך א שטעל אוועק גיב זיך א וואש אויס מיר האט געהאט געקלינגען א אינגערמאן פון קוממיות א היימישע אינגערמאן דער אייבערשטער זאל אפהיטן, לא עלינו ולא עליכם, ער האט זיך אויפגעהויבן עפעס א פרי מארגן, לא עלינו ולא עליכם, ער זעט יעדע זאך דאפלט. ער זעט יעדע זאך דאפלט. אוי, ער זאגט די אלע עסקנים דא, מיילעך פירער האט מען אריינגעמישט, די דאקטוירים פון די גאנצע וועלט, יחד כולם אמרו זיי האבן נישט אויף דעם, אויף דעם זענען זיי נישט געפריווט. זען דאפלט דער אייבערשטער זאל אפהיטן קענט עפעס אבער זיי בקיצור ס'איז נישט געווען וואס צו טון האט ער געזאגט אז ער איז געשטאנען ביי די חנוכה ליכט און געוויינט דארטן א צוויי שעה ער איז געווען אין חנוכה נאך געווען א ישועה ביז אויס חנוכה האט ער שוין געזען נארמאל יא עס איז נעמט בראכט און דו צינדסט דא אן ניסים און נפלאות אלא לראותם בלבד געב זיך א שאקל ווי נו ווי זאגט דער דער בני יששכר ברענגט דעם מסכת סופרים שטייט אין מסכת סופרים פרק כ' הלכה א' אוסר להדליק בנר ישן אזוי שטייט דארט אין מסכת סופרים, זאגט די בני יששכר אסור להדליק בנר ישן אויף א נר וואס איז געווען אמאל מצוה, אז אמאל געווען א נס, יעצט ווערט נתחדש די נס, זאגט ער אלא צריך להדליק מחדש כי האור מתגלה גם עתה במצוות הדלקה, די בזה זאגט די בני יששכר, יעצט ווערט עס נתגלה די נס.

רעבעס זעהן אויפן שטערן, אבער פסיכאלאגן זעהן נישט אויף די שטערן. נישט אויף די שטערן זעהן זיי די מצב הנפשי, נישט אויף די אויערן, נישט אויף די נאז. ווי זעהן זיי? אין די אויגן. ס'איז א דבר ידוע. אויף די אויגן זעהן זיי קלאר די מצב, נישט נאר די מצב הנפשי, נאר זיי זעהן די דרכי ווי אזוי מ'דארף זיך מטפל זיין מיט אים. זעהן זיי אויף די אויגן. זאגט די דברי חיים, דאס טייטשט אין להשתמש בהם אלא לראותם בלבד, אז עס גיבט א בייט די מצב הנפשי. דאס איז זיין לשון. ער זאגט אזוי.

אבער דאס איז רבותי, ווען מען גיט זיך אביסל מיט א שאקל, ווי זאגט די טשארטקובער, היה תפוס נר חנוכה ועומד, בלייבן אזוי לא עשה ולא כלום. לכו ונלכה באור השם, א ריר, ווי האט ער געזאגט, אדער פוחת והולך אדער מוסיף והולך, אבער והולך, גיב זיך א ריר, שטיי נישט אויפן פלאץ. ביי יעדן אידן ער צינדט חנוכה לעכט זאגט דער בני יששכר און העדתי לך שלשה עדים נאמנים ווער זענען די שלשה עדים? רבינו הרוקח פון די ראשונים און דער מהרל מפראג און דער רבי ר' פנחס'ל קאריצער וואס זאגן זיי אלע דריי? אשר הארת נר חנוכה ווען דער איד גייט צינדן חנוכה לעכט דאס איז פון אור הגנוז פון ששת ימי בראשית ביי יעדן אידן שטעל דיר פאר דו גייסט יעצט אנצינדן אור הגנוז ששת ימי בראשית טאקע איך למטה מעשרה און טאקע איך ווערט יעצט די שעשה ניסים טאקע איך פארשטייט זיך רבותי, דארף גיין אביסעלע מיטן ברען, מיטן פלאקער, ווייל איר ווייסט דער מהרשא זאגט אין תענית כח, דארט אין די גמרא זאגט אז די יוונים האבן גוזר געווען צוויי גזירות, וואסערע צוויי גזירות? נישט ברענגען עצי מערכה, און וואס נאך? נישט ברענגען ביכורים. פרעגט דער מהרשא, דאס האט זיי געבאדערט, עצי מערכה מיט ביכורים, דאס האט זיי געבאדערט. זאגט דער מהרשא, די יוונים האט בכלל נישט געארט וואס מ'מאכט מצוות.

די יוונים האט נישט געארט ביטע קיין מצוות אבער אן א מצב ווען במה דברים אמורים און זאגט דא א ברכה אז ער שטייט ברוך אתה ווי א קלאץ צינדט ער ווייסטו ס'דא בעלזער יוונים ס'דא וויזשניצער יוונים א גערער יוונים דא אסאך יוונים און זאגט ער שטייט און צינדט ברוך אתה להדליק נר חנוכה ברוך אתה שעשה ניסים ווייטער זינגט ער דו זינגסט יוונים די אריגינאלע יוונים וואס איז יעצט ארויסגעלאפן פון יוון דאס האבן יוונים געוויינט דאס האבן זיי געוואלט אזא להדליק פונקט דאס האבן זיי געוויינט דאס האבן זיי געוואלט דו ווייסט די ראשונים הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים דער ריבן הרב

וואס הייסט ווי ס'דארף צו זיין? זאגט בכל פרטיו ודקדוקיו, אבער דער מאירי רבותי לייגט צוויי ווערטער צו וואס מען ווייסט שוין וואס הייסט ווי ס'דארף צו זיין. הרגיל בנר, הויין ליה בנים תלמידי חכמים, ווער ס'גלייבט נישט אין דברי חזל איז אפיקורס. די גמרא זאגט צו הויין ליה בנים תלמידי חכמים איז בנים תלמידי חכמים. דער מאירי אבער לייגט צו א ווארט. הרגיל בנר, דרך חיבוב מצוה והארה מפורסמת. מיט א מצב! דרך חיבוב מצוה והארה מפורסמת! דרך חיבוב מצוה, הויין ליה בנים תלמידי חכמים! די באקאנטע מעשה רבי חיים עוזר איז אמאל אנגעקומען דער גאון ישראל רבי חיים עוזר דער בעל אחיעזר אנגעקומען אין קראקע, האט זיך אים צוריסן די פראק, איז ער צוגעגאנגען צו א שניידער עס אים פארצונייען האט די שניידער אים געזאגט ער דארף יעצט צינדן חנוכה לעכט רבי חיים עוזר האט געצינדן פאר השקיעה די שניידער האט געצינדן נאך נאך נאך מעריב זאגט ער דארף צינדן זאגט רבי חיים עוזר זייער גוט כ'וועל ווארטן כ'וועל ווארטן רבי חיים עוזר האט געווארט און ער האט געזען ווי די שניידער נעמט צוזאמען די קינדער טוט זיך אויס די בגדי חול טוט זיך אן בגדי שבת נעמט צוזאמען די קינדער הייבט אן צו זינגען און שפרינגען און ער דערציילט זיי מעשות האט רבי חיים עוזר געזאגט אזוי געדרוקט האט געזאגט דעמאלטס האב איך פארשטאנען פארוואס די גדולי ישראל זענען ארויסגעקומען פון קראקע דאך איז יא די רוב גדולי ישראל זענען געקומען פון קראקע דעמאלטס האב איך פארשטאנען פארוואס ס'איז א הבטחה פון די גמרא רגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים ס'ווענדט זיך ווי אזוי דו צינדסט דער חיבוב מצוה ארור המפורסמת אז ס'איז א מצב מיט א חביבות ווי לשון הרמב ם מצוות נר חנוכה זאגט דער רמב ם מצוה חביבה היא עד מאוד וצריך להיזהר בה

גרויסע מלך א גביר אדיר א מלך האט עפעס חתונה געהאט מיט עפעס א ארעמע אידענע א ארעמע אידענע איז אז ער נעמט איר וואוינען אין זיין גרויסן פאלאץ וואס איז דא פינף הונדערט צימערן און פיר הונדערט וויטרינעס און דריי הונדערט פראדזשעקטארן באווייזט נאכנישט אז ער האט צו איר א חביבות ער איז א מלך, זי האט חתונה געהאט מיט אים, נעמט איר אריין צו וואוינען אין אזא דירה. ווען באווייזט דאס אז ער האט צו איר א חביבות? ווען ווייזט דאס? טאמער העט דער מלך אראפגיין וואוינען מיט איר אין די בונקער פון אנדערהאלבן צימערן ווייל זי וויל אזוי, ווייל זי וויל אזוי העט ער גיין דארטן וואוינען אין די בונקער פון אנדערהאלבן צימערן, דארט ווייזט ער האט צו איר א חביבות. ס'דער רמב ם זאגט, מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה. און דא קומט דער רבונו של עולם אראפ צו מיר אין מיין מצב און למטה מעשרה בחוץ בצד שמאל ווי די דברי חיים זאגט אין בית האסירים זאגט צאנזער רב א מורא'דיגע לשון עס איז מדרכו של מלך דארטן אין בתי הכלאים און דארטן שרייט מען אדוני המלך הושיעה דער רבונו של עולם קומט אראפ צו מיר דארטן אין דעם בונקער דאס באווייזט חביבה עד מאוד ער האט צו אונז א חביבות אין די טעג אנעם בראכט.

מ'שמועסט די בארדיטשובער רב איז אמאל אריינגעקומען אין בית מדרש האט געזען די עולם שמועסט האט געפרעגט וואס שמועסט מען האט מען אים געזאגט אז מען רעדט וועגן די גראף פאטאצקי די גויאטש אזא געפערליכע בעל תאווה'ניק ער לאזט נישט איבער קיין שום תאווה נישט אויף וואס פרעגט די בארדיטשובער רב האבן זיי אים געזאגט אז ער האט עפעס אזא חלום ער וויל זיך גליטשן אויף שניי איז וואס טוט ער זומער שפרייט ער אויס צוקער מיט זאלץ און אזוי גליטשט ער זיך ווייסנדיג אויף שניי ער לאזט נישט איבער קיין שום תאווה

נישט מיסט אבער הרגיל בנר זאגט די גמרא הויין ליה בנים תלמידי חכמים וואס איז הרגיל בנר דער חיבוב מצוה רב חיים עוזר האט געזאגט פארוואס איז דארטן ארויסגעקומען תלמידי חכמים פון קראקע גדולי ישראל ווייל מ'האט אזוי געצינדן חנוכה לעכט און נזדמן לו דמות דיוקן אביו בחלון כ'בין געפארן מיטן דרייווער מען קומט אין טונקעלע געסלעך, זאגט מיר דער דרייווער פארלעשט דא די לעקטער אין קאר ווייל איך זעה נישט דעם כביש. ווייל מען דארף פארלעשן די לעקטער אין קאר, ווייל מען זעט נישט דעם כביש. זאגט ער אזוי, דאס טאמער אין שטוב איז טונקל, דעמאלט זעט מען דעם כביש, דעמאלט זעט ער די גאס די קינדער. אבער אין שטוב איז לעכטיג, וועט די קינדער נישט זען די גאס, וועט ער נישט זען דעם, וועט זיין די גאס טונקל. ווען מיר ווען די צינדסט אן די קאר ווען מיר ס'איז לעכטיג אין קאר דעמאלטס קען מען נישט זען די כביש אז ס'איז לעכטיג אין שטוב וועלן די קינדער נישט זען די גאס נזדמן לו דמות דיוקנו אביו בחלון האט געזען ווי די טאטע איז להדליק נר חנוכה ווי די טאטע האט געצינדן חנוכה לעכט ממילא איז די תאווה געווארן אויס. די תאווה דערפאר איז געווארן די תאווה אויס האט זיך דערמאנט ווי אזוי די טאטע האט אויסגעקוקט א להדליק נר חנוכה ווי עס האט אויסגעקוקט ווי עס האט אויסגעקוקט דארטן א ברען אז ס'איז דא לעכטיגקייט אינעווענדיג ווי ווערט טונקל פון די גאנצע תאווה ווערט דארטן טונקל איז די כביש טונקל יא וויאזוי ווילסטו פירן א קאר נאכאמאל אז ס'איז לעכטיג אין קאר דעמאלט איז טונקל די כביש אז ס'איז לעכטיג אינעווענדיג דמות דיוקנו אביו בחלון להדליק נר חנוכה זעט ווי די טאטע האט געצינדן ווערט אויטאמאטיש טונקל די כביש די אלע תאוות ווערט טונקל.

ארויסגעשיקט גלייך דעם עולם, קיינער האט נישט געטארט דארטן זיין, האט געזאגט ווייל ס'איז דא א הלכה אין שלחן ערוך האט ער געזאגט פארן עולם, אז אסור להסתכל בשעה שנשים עומדות על הכביסה, מען טאר נישט צוקוקן ווען אידישע נשמות וואשן זיך אויס מיט דמעות לאביהם שבשמים, ארויס. ביי אונז קען עס גיין מיט א ניגון, מיט א שפרינג, אזוי מיט אלעס צוזאמען. לכו ונלכה באור השם. יא, קבעום בהלל והודאה. ווי דער שפת אמת זאגט שטייט נישט להלל ולהודות. בהלל, וואס טייטש בהלל? אז ס'איז נישט חנוכה און מ'דארף זאגן הלל. די הלל, דאס מאכט דעם חנוכה. קבעום בהלל והודאה. די הלל דאס מאכט דעם חנוכה. הלל חנוכה. זיי זאגן די טשעבינער רב האט געקלאפט אויפן בימה חנוכה פאר הלל און האט אנגעזאגט דעם עולם האט אויסגערופן נישט זאגן הלל פונקט ווי ראש חודש. ווייל ראש חודש איז נאר א מנהג און חנוכה איז דא א מחלוקת ראשונים צו דאורייתא צו מדברי קבלה, אבער ס'איז זיכער נישט קיין מנהג. אנגעזאגט נישט זאגן הלל פונקט ווי ראש חודש. ס'איז דא דעות אז ס'איז דאורייתא הלל פון חנוכה. פארוואס דאורייתא?

קל וחומר בפירוש דאורייתא. ס'איז דא וואס זאגן דברי קבלה, אבער דאס איז זיכער נישט קיין מען זאגט נאך אז ביים צאנזער רב ביים הייליגן דברי חיים האט מען מזכיר געווען אמאל א א מיידל אריינגעגאנגען אין איר א דיבוק, היינט ווייסט מען דאך נישט וואס דאס הייסט א דיבוק. מיין זיידע זכרון לברכה משה מרדכי לעלובער פלעגט זאגן אז די וואס מען זעט נישט היינט קיין דיבוקים איז אויך א חלק פון די הסתר פנים, ווייל די מעשה האט דאך געברענגט א מורא'דיגע אמונה, מען האט געזען אז א דיבוק רעדט איז. עס האט זיך נישט געזינדיגט אזוי שנעל נאכדעם. און ער האט געזאגט אויך נעבעך א הסתר פנים מען זעט שוין אביסל. על כל פנים האט מען מזכיר געווען פארן צאנזער רב עפעס א מיידל אריינגעגאנגען א דיבוק און גדולי ישראל האבן עוסק געווען אין דעם עס איז נישט געגאנגען. האט צאנזער רב געזאגט אז חנוכה ווען ער זאגט דעם ווען ער זאגט הלל זאל זי שטיין ביי די פענסטער. און צאנזער רב האט אנגעהויבן ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לקרוא את ההלל. גלייך איז די דיבוק ארויסגעלאפן. זאג מיר פארוואס האסטו דיר דערציילט? אונז זעמיר דאך נארמאלע מענטשן. אבער די אלע איבעריגס וואס האט זיך אנגעקלעבט אין אונז קען ארויספליען ביי הלל. וועסט נאר אננעמען אביסל א געשריי געבן ביי הלל. די אלע דבוקים ויתורים דארטן. קען אלץ פליען ביי הלל ארום און ארום. ער זאגט דארט אין בן איש חי, די לשון אין די גמרא איז דארטן אז הלל זה מי תיקנו על כל צרה וצרה שלא תבוא על הציבור ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן איז רש י זאגט דארטן אויפן פלאץ אין פסחים קי ז רש י זאגט וואס טייטש שלא תבוא על הציבור לישנא מעליא דנקט ווייל די פשט איז דאך פארקערט טאמער ס'וועט חלילה וחס זיין א צרה ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן איז דער שלא תבוא איז לישנא מעליא נאר אלא, זאגט דער בן איש חי, ניין, ס'איז פשוט פשט. דער סגולה פון הלל חנוכה זאגט ער איז צרה וכל צרה וצרה שלא תבא, עס זאל נישט אנקומען קיין צרה. דאס איז די סגולה פון הלל. ולכשנגאלין אפילו טאמער עס וועט קומען א צרה אבער ס'וועט גלייך אויסגעלייזט ווערן. אזוי זאגט ער. וכיוונו בזה, דאס איז לשון בן יהוידע דארט, דער בן איש חי אויפן פלאץ. וכיוונו בזה שתהיה בו תועלת באמירתו גם כן, בעבור זה, בעבור. על כל צרה שתהיה נגזרת בעולם שלא תבוא עליהם שיגאלו ממנו בשביל ההלל. כי זכות זה של אמירת ההלל דוחה הצרה מעליהם. וגם אם מוכרח שתבוא עליהם אבער יהיו נגאלים ממנו תיכף און גלייך גלייך גלייך. אה די מאיר עיני חכמים, ס'איז דאך ידוע די מאיר עיני חכמים אויף חנוכה. ער זאגט דא א מורא'דיגע לשון, ער זאגט אז ס'איז דאך ידוע אלע ווייסן דעם ירושלמי מחזיקנא טיבותא לרישא דכרע במודים, אבער וואס? ער איז מכיר טובה פארן קאפ אז אינמיטן במודים גיבט ער זיך א ביק, ער פארגעסט נישט זיך צו ביקן במודים. א באקאנטע ירושלמי. זאגט ער א מורא'דיגע זאך די מאיר עיני חכמים.

מען מחזיק טובה זיין זאגט ער לרישא פארן בורא עולם, רישא של עולם, אז ער איז כורע ער גיט זיך א בייג אראפ צו אידן ביי מודים ווען הלל ווען מען הלל'ט חנוכה כ'וועל פארליינען אין דעם לשון, ער זאגט דארט על פי פשוטו הוא תימה מאי נעביד לרישא אך באמת פירושו זאגט ער שאנחנו מחויבים להחזיק טובה להשם יתברך ברוך הוא וברוך שמו בשמחה ובששון שהוא יתברך נקרא רישא דכל עלמין ער איז לרישא

איר פארשטייט וואס טוט זיך דא? דכרע במודים ווען א איד זאגט דא הלל, אה! ווי איז אונזער כרע? רבותי לאמיר אונז זיך געבן א שאקל, לאמיר זיך געבן א שאקל, איר ווייסט אין מסכת סופרים שטייט אין פרק כ' הלכה ט' אויף דעם הלל, הלל פון חנוכה, נאר אויף דעם הלל, וצריך לקרותו בנעימה, בנעימה, נישט געזאגט, געזאגט, הלל. ניין, מען זאגט נאך אז דער שפת אמת האט אמאל געעפנט די טיר, און געזאגט הלל אנא השם, יא, אבער אנא השם, ביי הלל חנוכה קען מען געהאלפן ווערן. האט דער אמרי אמת געזאגט, אז די עולם האט פארשטאנען אנא השם הושיעה נא, און יאך זאג, אנא השם מלטה נפשי. האט דער לב שמחה געזאגט, און יאך זאג, אנא השם כי אני עבדך. מען האט געזאגט אז די אלע דריי איז געבינדן די אלע דריי אנא'ס. על כל פנים לאמיר זיך א שאקל טון פארשטייט זיך פארשטייט זיך רבותי דאס איז אלס נאר מיט א גרויסע שמחה אדער מיט א שמחה איר ווייסט ידוע דער לשון הרמבם אין פרק ג' הלכה ג' דער רמבם זאגט ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים הללו שתחילתם מלילי חמשה ועשרים בכסלו ימי שמחה והלל. ס'איז אביסל אנדערש פון וואס די לשון פון די גמרא, אלע רעדן דאך ארום אויף דעם רמב"ם, אבער די גמרא זאגט קבעום בהלל והודאה, נישט שמחה. און דער רמב"ם זאגט ימי שמחה. התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו שמונת הימים האלו שתחילתם מליל חמישה ועשרים בכסלו, ימי שמחה והלל. יא, זאגט ער חודש שבת מילה ראשי תיבות שמח, זאגט דער בית אברהם.

נישט געווען קיין שום דאקטער קען נישט העלפן קיין מעדעצינען ס'העלפט נישט גארנישט איבערגעדרייט די וועלט נישטא ביז אנגעקומען צו א פראפעסאר ער האט געטראפן אז מ'זאל גיסן עפעס א יין ישן נושן גאר א אלטע וויין זאל מען גיסן אויף ציגל פון א אויוון ס'איז א רפואה בדוקה פאר אים מען האט דארטן געגאסן פעסער לרחצה אויף די ציגל גארנישט האט זיך נישט גערירט מיר קומען צום דאקטער עס האט זיך גארנישט גערירט האט דער דאקטער געפרעגט חברה ענק האבן אנגעצינדן דעם אויוון האבן זיי געזאגט ניין צו גולמס, ענק מיינט ס'איז עפעס א קמיע? מען גיסט וויין אויף די ציגל פון אויוון ער ווערט געזונט אויף די לינגען? ווען ס'איז עפעס א סגולה? אז דו צינדסט אן דעם אויוון און דו נעמסט די שארפע אלטע וויין גיסט עס אויף ציגל פון א ברענעדיגע אויוון און דער חולה פון די לינגען שעפט דאס איין אין זיך, ער שעפט דאס איין די ריח פון די שארפע וויין פון ברענעדיגע ציגל, דארטן איז עס א רפואה פאר אים, אבער סתם גיסן עפעס א סגולה? דא קומט א נאמבער אכט, חנינא! ווי איז דיין פייער? צינד אן דעם אויבן! דער מהדרין, דו ווילסט ברענגען צו זיך דעם נומער אַכט נר לכל אחד ואחד, צינד אָן דעם לעכטל, צינד אָן דעם פייער. מדליק שמונה. מיר זאגן א דער בית אברהם האט דערציילט די מעשה, די מעשה האט דערציילט דער בית אברהם, אז דער יסוד העבודה איז אמאל געגאנגען אין די גאסן מיט זיין גבאי, און אויף א אידענע איז געגאנגען און געפרעגט ווער איז דער רבי, האט דער גבאי באוויזן אויפן יסוד העבודה, ער איז דער רבי, און דער יסוד העבודה באוויזן אויפן גבאי. גבאי ווייזט אויפן יסוד העבודה, יסוד העבודה ווייזט אויפן גבאי. האט די אידענע געפרעגט וואס טוט זיך דא, כ'בין א צובראכענע אידענע, ווער איז דער רבי? האט דער יסוד העבודה געפרעגט וואס ווילסטו? האט זי געזאגט אז איר טאכטער איז אנטלאפן פון שטוב, לרעות בשדות זרים דער אייבערשטער זאל אפהיטן, און זי ווייסט נישט וואו זי איז, און זי האט געוויינט, זי ווייסט נישט וואס צו טון? אנטלאפן פון שטוב. האט די יסוד העבודה איר געפרעגט צו זי האט איבערגעלאזט קליידער אין שטוב. האט זי געזאגט יא. האט זי האט ער איר געזאגט אז די קומענדיגע שבת זאל מען אויפרייסן די קליידער און מאכן פון פון פון די קליידער מאכן פתילות, מעטשעס, מאכן פתילות פאר חנוכה לעכט, פאר פאר שבת לעכט, שבת קודש. און אזוי האבן זיי געמאכט, מען האט געמאכט פון די קליידער פתילות. האט דערציילט די בית אברהם אז אינמיטן סעודת שבת, איז די מיידל אריינגעלאפן אין שטוב און געוויינט, זי ווייסט נישט וואס איז געשעהן מיט איר, אזעלכע שטותים, זי האט חרטה, זי ווייסט נישט וואס איז געשעהן מיט איר, זי האט חרטה. בית אברהם האט געענדיגט די מעשה האט ער געזאגט, וואס איז פשט אין די מעשה? אז מען האט געצינדן די פתילות האט זיך ביי איר אין מח געגעבן א צינד אן, האט ער געשריגן, דאס איז דאס להדליק נר חנוכה, אונז זאלן מיר זיך געבן א צינד אן מיט די נר חנוכה, אונז האבן מיר זיך געגעבן א צינדונג.

טבוח טבח והכן זיך צו געבן א גרייט איז די עיקר די גרייט מיר דערציילן דער ישמח ישראל האט אויך נישט ער האט געצינדן נישט פארן עולם קיינער איז נישט געווען ביי חנוכה ליכט האט דער ישמח ישראל איז געווען עפעס איינער וואס האט זיך באהאלטן אין שאפע דארט דער ישמח ישראל איז אראפ אין מקווה האט ער זיך באהאלטן אין שאפע געוואלט זען חנוכה ליכט און ער האט געזען דער ישמח ישראל קומט ארויף פון מקווה און ער קאכט פון וואנט צו וואנט געווען באהאלטן אין שאפע קאכט פון וואנט צו וואנט צו די ברכה איז געקומען ברוך אתה להדליק נר חנוכה ברוך אתה שעשה ניסים דער יונגערמאן איז געבאדערט א גאנצע נאכט וואס איז פשט ער האט געקאכט פריער ס'קומט צו די ברכה איז קומען צו מאָרגן איז ער אַריבערגעגאַנגען דאָרטן און דער ישׂמח ישׂראל האָט זיך אָנגערופֿן און זאָגט אינגערמאַן ווען אַ מענטש האַלט בײַ אַ מיצווה ער האַלט שוין בײַ דער מיצווה איז אתערותא דלעילא ווי אַזוי ער דאַרף סייעתא דשמיא צו צו גיבן אַ קאָך וואָס דער מענטש קען און דער מענטש דאַרף איז דאָך זיך גרייטן פֿריִער דאָס זיך גרייטן פֿריִער דאָס איז וואָס מע טוט זיך אַ ביסל אַ גרייט טבֿוח טבֿח והכן דאָס זיך גרייטן פֿריִער יא, רבותי, לאמיר זיך א ריר טון, אבער איין ווארט רבותי ס'דאך פרשה פון יוסף הצדיק די וואך, יא, פרשת וישב, עפעס א ווארט פרשת השבוע, און ווער ס'ווייסט, שפת אמת, אלע ספרים בינדן דא די צוויי זאכן, די וינס ויצא החוצה מיט פתח ביתו מבחוץ, ארום און ארום. ווער האט געמאכט דעם יום טוב? דרײַצן בחורים האבן געמאכט די יום טוב. ווי האט עס גערופן דער צמח צדק חנוכה ראש השנה למסירת נפש. דרײַצן בחורים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר ביזן סוף, און ס'איז געגאנגען. ווי די ראשונים רעדן ארום, אז בדקו ולא מצאו אלא פך אחד מונח בחותמו של כהן גדול. טהרה! וואס איז געווען די פראבלעם? טומאה הותרה בציבור, ס'איז דאך געווען טמא די שמן. טומאה הותרה, ס'איז נישט דחויה מען פסק'נט הותרה. הותרה טייטש קענסט לכתחילה צינדן מיט די שמן. וואס איז געווען דא די גרויסע נס? מען האט געטראפן נאר מונח בחותמו של כהן גדול און געברענט אכט טעג, וואס? און פני יהושע אלעס איז מאריך. אבער ער זאגט א ווארט גאר פשוט. די בחורים האבן געוואוסט וואס מען האלט פון בוכן, אוודאי הותרה, ס'איז מותר. זוכט מען נישט קיין התירים, טהרה. טהרה ביזן סוף, און אויף דעם איז געווען די גושפנקא משמים ס'האט געברענט אכט טעג און טאקע טהרה ס'איז דאך געווען א געוויסע חשבון פארוואס אכט טעג ווייל די וועג יעדע וועג האט גענומען דרײַ טעג יא דריי טעג אהין פיר טעג אהין און פיר צו די זיתים אהין און צוריק ס'האט געדארפט ברענען פונקט אכט טעג דאס איז געווען די גושפנקא משמים פאר זייער טהרה זוך נישט קיין התירים טומאה הותרה בציבור האט זיך נישט געוויסט אז דער רוקח זאגט, דער רוקח ברענגט עס, אז די וואך שטייט וימאן, די תורה דערציילט נישט קיין מעשה'ס, דער רוקח פון ראשונים, ער זאגט פארוואס האט די תורה געשריבן די מעשה פון יוסף הצדיק, די לשון פון רוקח, על כן יעצום עיניו מראות ברע, פארמאכן די אויגן, שאם עוצר רוחו

רבי שמואל בירנבוים, איז דער, עס איז געווען דארטן עפעס א אינטערעסאנטע זאך צו זען, עפעס א מראה נפלא, וואס די גאנצע עולם איז ארויפגעגאנגען דארטן אויבן אויפן אויפן סיפון, דארטן אלע ארויפגעגאנגען, און א בחור האט געפרעגט רבי בירנבוים פארוואס ער גייט נישט ארויף, ער האט געהאלטן אז עס איז קליין דא, לאמיר אראפ, זאגט אים רבי בירנבוים, עס איז איינמאל אין לעבן, איר וועט עס נישט האבן נאכאמאל, זאגט ער, יא, עס איז איינמאל אין לעבן וואס איך האב אזא נסיון, טאקע, איך וועל מער נישט האבן אזא נסיון, לאמיר עס יעצט אויסנוצן. שטייט אזוי האט ער געהאלטן איינמאל אין לעבן א וימאן מיר האבן נישט געוויסט א סך מאל איז די דברי שמואל זאגט אז פארוואס איז דא א שלשלת די אלשיך הקדוש כידוע זאגט פארוואס איז דא א שלשלת ווייל מיט אים גיי נישט אריין מיט קיין טעמים ניין ניין ניין ווייל דער ארמי מ'הייבט נישט אן מיט אים מיט טעמים אין טעמים איז ביטער כמו גאל מיט אים דארף מען נאר ניין ניין ניין אבער דער דברי שמואל זאגט אז אין ביזנעס ווייסט מען אז איינער וואס ארבעט פֿינף פארטאגס ביז שפעט ביינאכט ווערט א גביר פון דעם האט מען א צען פֿופֿצן טויזנט דאלער פרנסה בריווח חתונה מאכן מ'ווערט נישט קיין גביר פון וואס ווערט מען א גביר די אלע גבירים די אלע צולייגערס ארבעטן פֿינף פארטאגס ביז שפעט ביינאכט וואס ווערט ער א גביר? פון איין גוטן ביזנעס איז דא סייעתא דשמיא ווערט ער א מיליאנער. ס'דא אפאר אזעלכע גוטע ביזנעס, יא, וואס איז געווען סייעתא דשמיא א מיליארדער. אבער ארבעטן מוזטו פארטאגס ביז שפעט ביינאכט. טא די זעלבע זאך זאגט די אייבערשטער פארן אינגערמאן. איך האב דיר געהייסן לערנען און דאווענען פון אינדערפרי ביז ביינאכט, דאס איז די פרנסה, נישט די עשירות. פרנסה, דאס איז דער לעבן, דער ברויט. עשירות, איין וימאן אין מיטן טאג, זאגט דער רבי שמואל, דאס איז דער שלשלת למעלה למעלה. דער יוסף הצדיק געווארן רביד הזהב על צווארו איז געווארן, איז געווען עפעס א וימאן דא, עס איז נישט, דו ביסט א שלשלת, די תורה ציילט נישט קיין מעשה'ס. אזוי איז דא עפעס א געדאנק, עס איז א מורא'דיגער געדאנק, עס איז דא די וואך, די ראשונים זענען פארנומען, דער רמבן פרעגט א קשיא, ער האט זיך איבערגעלאזט ביי איר די בגד, ער איז אנטלאפן. אט דא אין דער בגד, דאס איז געווען איר מסמך וואס זי האט גענומען זי האט אים איינגעזעצט צוועלף יאר אין תפיסה. פרעגט דער רמבן וואס האט ער נישט ארויסגעשלעפט פון איר די בגד? ער שלעפט ארויס פון איר די בגד זי זי זיצט ער נישט קיין צוועלף יאר אין תפיסה. פארוואס האט ער עס געלאזט ביי איר? איז דער רמבן זאגט מפני כבודה. נישט געוואלט נישט געוואלט זיך טשעפען מפני כבודה. חתם סופר איז מסביר עס איז געווען הכרת הטוב ער האט דארטן איינגעשטעלט נישט געוואלט ער האט נישט געוואלט אנהייבן מיט איר. יענקל.

אבער ער האט געוואוסט נאך איין מינוט איך בין דארטן, פו, די גיהנום איז אפן, די שאול תחתית קען דאך ער דאך מסוכן דארטן, האט ער מוותר געווען אויף אלסדינג וינוס ויצא החוצה זאגט דער שפת אמת מחוץ לגבולות הגוף והנפש זאגט ער, ס'איז נישט קיין אפציע, א נארמאלע זאך לאזט ער איר די בגד, דיך איצג אינטערעסירט מיך נישט אין דר'ערד אריין, גיין אין תפיסה, דארטן נישט, דארטן די שאול תחתית איז דארטן אפן, איך ווייס וואס עס וועט זיין דארטן נאך א מינוט. זאגט ער אויף אזא התנהגות זאגט די אייבערשטער נישטא קיין ים, ס'האט נישט מיט נישט זינדיגן, ס'איז דא נישט געזינדיגט דאס איז ולילך לא ירא משום דאס איז עפעס רחמים, ס'אדא רוב ס'איז אויך אן עבירה, רבי דא זאל אלס פרוי, אבער ס'איז דא אזא ויצא החוצה א בורח מן העבירה, ער ווייסט אויף גארנישט, חוץ לגבולות הגוף והנפש, אויף דעם איז נישטא קיין בריאה. ים ראה וינוס ס'איז נישטא קיין ים נישטא קיין הימל, דער רן זאגט אין פסחים דף י ז, און קוקט אריין אין דפי הריף, דף י ז עמוד בית אין פסחים. זאגט דער רן מעל שמים חסדך כלומר שהקדוש ברוך הוא משנה ומשדד ומבטל מערכות שמים בשבילו ס'איז קיין הימל ביי אים נאך ס'ווערט בטל ומבוטל די גאנצע בריאה פאר אזא איינעם הים ראה וינוס דאס איז געווען דא רבותי אויף וואס איז די חנוכה דרײַצן בחורים דריי טישעלעך האבן געמאכט דעם יום טוב איז געגאנגען דא א מלחמה טהרה און געווען טהרה נישטא קיין טומאה הותרה זיי האבן נישט געוואלט הערן פון היתרים און נישט געוואלט גארנישט ביז עס איז אויפגעגאנגען און דאס איז וואס איז געווארן אויף דעם איז געווען דער נס פך השמן פארשטייט זיך, מען רעדט נישט דאך קיין הימלישע תורות, דא א באקאנטע ווארט וואס מען זאגט די וואך, אלע ברענגען עס, אבער וישמע ראובן ויצילהו מידם, וואס וואס לייגסט אים אריין אין א בור? וואס איז ויצילהו? האסט אים אריינגעלייגט אין א בור פון נחשים ועקרבים, וואס איז, און די תורה מעיד ויצילהו, די תורה זאגט ויצילהו, ער האט אים געראטעוועט!

און די עוף אוכל אותם מעל ראשי טוט גארנישט א טויטע מענטש ער זאגט דו גייסט נאר דיך גייט מען הענגען ער האט געחלומט אז ער ארבעט ער מול ארבעט מען על כל פנים מען פארשטייט ער ער געחלומט אז דער חידא זאגט עס אסאך שארפער, דער חידא זאגט עס זייער געשמאק, ער איז מסביר פארוואס ער זאגט פארן שר האופים מ'גייט אים הענגען, פארוואס? מיט א איינער האט אמאל א שיינער צייר האט מצייר געווען אמאל א ציור פון א פון א טאץ פון פירות אשקעדיניעס מיט מאראנצן מיט קלאמענטינעס מיט א גוויי מיט א מאטקעס מיט פירות און ווי א מענטש האלט דעם טאץ פון די פירות.

ובא שם חכם אחד זאגט ער טיפשים דאס איז א ציור חי? ווען ס'איז א ציור חי וויאזוי האבן זיי נישט מורא געהאט ס'דאך דא א לעבעדיגע מענטש? ס'דאך דא א מענטש? ס'איז א סימן אז ס'איז א טויטע ציור? זאגט ער יוסף הצדיק האט געזאגט פארן שר האופים אז דו האסט גע'חלומ'ט אז די פייגעלע עסט פון דיין קאפ ביסטו א טויטע ציור. ביסטו א טויטע ציור. במה דברים אמורים, אסאך אינגעלייט מיט בחורים באקלאגן זיך אז זיי האבן פייגעלעך אין קאפ. אם עוף אוכל אותם מעל ראשי, פייגעלעך וואס עסן אויף דעם קאפ, דו ווייסט די תשובה איז אז ביסט א טויטע ציור, לערן טויט, אלס יבש, פארטריקנט, לעב אויף דאס לעבן, לעז לקנאי וועסט זען ווי אלע פייגעלעך אנטלויפן, האט עופות, והעוף אוכל אותם, גיב זיך א שאקל, גיב זיך א ריר. יא גיב זיך א ריר מיט א התחזקות ווי שרייט די בית אברהם די בית אברהם זאגט ותתפשהו די אשת פוטיפר שטייט ותתפשהו בבגדו וואס איז בבגדו? בבגידותיו זאגט אים אה דו ביסט נישט דער טאטע דו ביסט ווייט פון טאטן דו ביסט מסלסל בשערו דו ביסט נישט זי האט אים געוואלט כאפן בבגידותיו און אזוי אים לייגן אין דר'ערד וואס האט יוסף הצדיק געענטפערט זאגט דער בית אברהם, איננו גדול בבית הזה ממני איך בין צדיק הדור, אזוי האט ער זיך געראטעוועט אנטלאפן, ער וויל דיר לייגן אין דר'ערד, דו ביסט גארנישט, אה, דו ביסט גארנישט, ותתפשהו בבגדו בבגידותיו, דו ביסט גארנישט, האט ער געשריגן איננו גדול בבית הזה ממני. אוי איננו גדול. געווען א איד אין ענגלאנד געהייסן רבי אברהמעלע שרייבער. רבי אברהם שרייבער איז געווען א איד. א ערליכע איד, ער האט נישט געהאט קיין בארד. אזוי, אזוי פארצייטישע אידן צו גיין. ווי האט די בית אברהם געזאגט אז אמאל קומט ארויף א איד מיט א בארד אויבן אין הימל פרעגט מען דעם בארד ווי איז דער רבי איד? אמאל קומט א איד, הא? אמאל קומט א איד און פרעגט מען ווי איז דער בארד, אמאל פרעגט מען דעם בארד ווי איז דער איד? רבי אברהם שרייבער געווען גאר א ערליכע איד, א ערליכע, א אפגעהיטענע איד, די אויגן מיט די מויל. זיינע קינדער האבן זיך געדרייט ביים בית ישראל, ס'דא אייניקלעך!

פרשה פון יוסף הצדיק, יא. לאמיר מסיים זיין מיט א ווארט, רבותי. איין ווארט אין אן אנדער ענין. דער חידא זאגט עפעס א אינטערעסאנטע זאך, ער ברענגט עס בשם רבינו אפרים פון בעלי התוספות. אז אין וישב, איז מרומז אלע, די ווארט וישב איז מרומז אלע צרות פון יעקב אבינו,

צווייטע אות, פארוואס וואס איז עפעס ענין די צווייטע אות, די מילא ראשי תיבות, וואס איז די צווייטע אות, וואס איז דאס? שבט מוסר דא א ספר מדרש תלפיות, ער ברענגט בשם ספר גליא רזא, אז כל א די לשון, אז כל הצרות שבאו על יעקב בדינה ויוסף, פארוואס איז דאס געקומען? שלא יתגאה והיה הטעם שלא יתגאה על עשו אחיו מ'האבן נישט קיין השגות אין יעקב אבינו כדי ער זאל נישט זיין בגיאות אויף עשו דערפאר איז געקומען די צרות כדי ער זאל נישט ווערן נישט חלילה וחס יעקב אבינו האט נישט געהאט קיין גיאות אבער כדי שלא יתגאה זאגט ער דערפאר איז דאס געקומען אויף יעקב אבינו יא דערפאר איז געווען די צווייטע אות ווייל די גאנצע וישב די גאנצע צרה איז נאר געווען ווייל ער זאל פילן די צווייטע נישט די ערשטע ווייל שלא יתגאה על עשו אחיו ווייל ס'איז דא ממש אין יעקב אבינו קיינער האט נישט קיין השגות קיינער קען נישט האבן קיין השגות אבער ס'איז דא אמאל שוועריקייט ווען ס'קומט אויף א מענטשן זאגט דער בעל התניא פיל מיט דעם אז ס'איז נאר לבטש ער זאל ווערן א נכנע ער זאל ווערן א נכנע דער אייבערשטער וויל די הכנעה דאס איז עס לויט ער לויבער גביר אז עס איז יעך וואס האב נישט געשריבן אבער מאן ריטש השם זיך אויס אויף מכון רז ע, ער זאל ווערן א נכנע. נאך אמאל אין יעקב אבינו האט מען נישט קיין השגות, מען מיינט דא די די די שלא יתגאה על עשו אחיו. ווייסט איינער געקומען אמאל צו רבי ישראל סאלאנטער האט אים געזאגט ער טרעפט זיך נישט קיין פלאץ אין בית מדרש אלע טרעטן אויף אים. האט רבי ישראל סאלאנטער אים געזאגט הער זיך אויף צו אויסצושפרייטן אין בית מדרש אויף די לענג אויף די ברייט ער האט נאר אויפגעהערן זיך צו טרעטן אויף דעם. ער לייגט זיך אויף די לענג און אויף די ברייט. דער מגיד'ס יארצייט היינט יא? געווען. די מגיד'ס יארצייט, ער זאגט א אינטערעסאנטע ווארט די מגיד, גרויסע מגיד פון מעזריטש, ער זאגט אז הרוצה להעשיר יצפין, הרוצה להחכים ידרים, איך וויל אלע ביידע, וואס טוט מען? זאגט ער, האלט זיך קליין, וועסט נישט פארנעמען קיין פלאץ, ביסט אויף ביידע זייט. ס'איז דא איינער וואס ער פילט אן א גאנצן בית מדרש, אלע טרעטן אויף אים, איז דא איינער וואס פארנעמט בכלל נישט קיין פלאץ, ס'איז געווען ר' נחום, איז געווען א זון, דער רבי ר' מנחם נחום, די זון פון טריסקער מגיד, מען האט געדארפט, ער האט געהאט רדיפות אין זיין רעגירונג, האט ער געדארפט אנטלויפן. און ער איז אנגעקומען קיין בריסק, די בית הלוי איז געגאנגען באזוכן, און די בית הלוי איז אריינגעגאנגען באזוכן האט ער געזען ווי ער וואוינט אין א קליינע א נידעריגע בונקער, נידעריגע כאטקע, נידעריג און קליין, די בית הלוי האט אים געפרעגט וויאזוי גיבט ער זיך דא א עצה? וויאזוי גיבסטו דא א עצה? האט ער געזאגט פארן בית הלוי אז מ'איז זיך ממעט איז דא פלאץ פאר אלעמען. דער בית הלוי האט דעמאלט געזאגט אזוי שטייט געדריקט ער האט געזאגט למד ער האט געזאגט פאר זיינע תלמידים זיך אויסגעזאגט למדתי היום ברגע אחד מה שלא למדתי במשך כל שנותיי מרבותיי הגאונים און די טריסקער מגיד'ס זון האט אים דאס געזאגט זיי האבן געזאגט מ'איז זיך ממעט איז דא פלאץ פאר אלעם מ'קען איינער וואוינען אין א דירה פון זיבן צימער נישטא קיין פלאץ אין איין א בונקער פון אנדערהאלבן צימער און עס איז דא צופיל פלאץ אז מען איז זיך ממעט איז דא פלאץ פאר אלע אבער דא אלע איז דא איינער וואס מען האלט אים אין איין טרעטן אין איין בייסן ווייל ער איז פול מיט שפיצן דער בחור איז דא איינער רבונו של עולם רחמנות און איך בין אייך אבער השם ובזכות מתתיהו כהן גדול ובניו והראנו נפלאות ובאורך נראה אור